אזוי ווי עס איז דא לעצטנס זייער אסאך קריטיק אויף מיר אז איך רעד אויפן דברי יואל, ווי איינער האט אמאל מסביר געווען, ער קומט ארויף, רבי, ער רעדט שוין אויף דעם און אויף יענעם, פרעגט אים דער רבי, זאג מיר אויף ננתקה רעדט ער שוין אויך? זאגט יענער ניין אויף ננתקה רעדט ער נישט, זאגט דער רבי ווען ער וועט רעדן אויף ננתקה וועל איך אים אהער נעמען אויף די גאנצע זאך, נתקה מיינט, מען זאגט דארט ננתקה ממנו את מוסרותימו, ער רעדט על השם ועל משיחו, אבער אויף ננתקה האט ער נאכנישט גערעדט. ווי וויל איך ענק זאגן, ער טוט זיך אזאלעכע אפגעפליקטע בהמות פון די שטאל. עטס האטס א קאמפעני, מען טאנצט אינאיינעם מיט אגודה, די רבי האט נישט געהאלטן פון די אגודה, און די רבי האט נישט געהאלטן אז מען מעג מיט זיי האבן שייכות, און פון די פעדערעישאן האט ער אוודאי געהאלטן אז מען טאר נישט האבן קיין שום שייכות, זיי זענען די מקור מקור ה. קליפה, און עטס האטס טענות אז איך רעד אויפן רעבן, ס'נישט דא אזאלכע מחוצפים ווי עטס וואס עטס האטס גענומען דעם רעבן און עטס האטס אים לעבעדיגערהייט באגראבן מיט זיין גאנצע שיטה, און עטס רופטס זיך נאך סאקמער, קאקמער, יאקמער, שמאקמער, יעצט ווען איך זאג איך רעד צאם אויף סאקמער, קאקמער, מיין איך נישט דעם הייליגן רעבן, וואס איך מיין צו זאגן איז די בוגדים וואס האבן גענוצט דעם הייליגן רעבן'ס נאמען ארויסצוגיין א מלחמת חרמה קעגן מיר, וואס וואס האב איך דען געזאגט? איך האב געזאגט א טרוקענע פסוק אין חומש אן א מחלוקת, ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און עטס זעהט ס'איז ברוך השם געווארן אסאך בעסער, כ'האב באקומען אינמיטן די נאכט א טעלעפאן קאל אז מ'האט איינגעזעצט אין ארץ ישראל א חזיר וואס האט מ. אַנס געווען דרײַ קינדער אין אַ מקווה, דרײַ! הערט אַ חזיר! און ווי איז דאָס? דאָס איז דאָרטן ווי אונדז האָבן מיר געהאַט אַ רבֿ אין טאָראָנטאָ, הייסן רב, ער האָט געהייסן רב וועכטער, דער רבֿ אין, דער רבֿ אין טאָראָנטאָ איז דאָרטן אין קרית-מלאכי איז ער רבֿ, ער איז אַ סאַטמאַרער געווען, אָבער ער האָט זיך געשמדט. ער האט געזען אז אין סאטמאר ליגט נישט אמת איז ער געגאנגען אויף ליובאוויטש איז ער געווארן דארט זייער רב און איך האב מיט יארן צוריק נאך געזאגט פערסענעלי זאלסט וויסן ביי דיר אין מקווה איז דא אלע חזירים ווייל די תניא זאגט אהבה דוחקת את הבשר ליבשאפט מאכט אז מען זאל קריגן א קישוי אבר און ער האט נישט געגלייבט ניין ביי אונז ניט ביי אונז ניט אקעי יעצט זעט ער שוין מען האט געכאפט איין חזיר מיט דריי קינדער אין איין פרייטאג אין די מקווה איז במילא וויל איך ענק זאגן. ער זאל פארשטיין זייער זייער קלאר אז אונז זעמער נישט אינטערעסירט צו באגראבן סאטמאר און סאטמאר רב, אונז זעמער דא צו באגראבן די שקצים, צי הייסט עס יענקל בער, צי הייסט עס די אנדערע שקצים וואס האבן גענוצט דעם סאקמער רב'ס נאמען פאר זייער שייגעץ שטיק, איך גיי עס נישט צולאזן און איך זאג ענק אלע סקרו יו אלל, די רבי איז נישט געווען ענקער חזיר עטס זאלטס ניצן זיין נאמען פאר ענקערע שייגעץ שטיק, זיינע הייליגע זאכן. און יעצט וועט עטס הערן, נישט נאר נחום ראזענבערג האלט אזוי, נאר יעדער נארמאלער רעדנער וואס ער איז נישט אינפלוענסד און ער קריגט נישט קיין געלט פון סאקמער, קאקמער, האלט אויך אזוי. הערטס אויס וועט עטס הערן. און עטס וועטס אויכעט הערן אז סאטמאר האט געהאט צו טון מיט די פעדערעישאן, און זיי האבן גענומען אלע טרייפענע געלטער. איך האב שוין פארציילט די מעשה, איך וויל עס נאכאמאל פארציילן, ס'איז א קורצע מעשה, ווען איך האב חתונה געהאט האב איך געדאווענט פרייטאג צו אין דעעש ווייל מיין שווער איז געווען דער שיינער איד אין דעעש ער איז געווען דער גבאי דער שמש אלעס האט ער געוואלט איך זאל קומען דארט דאווענען פרייטאג צו נאכטס און האט מיר געגעבן אפילו דעם עמוד כ'האב מיך דארט צוגעלערנט צו דאווענען פארן עמוד כ'האב געקענט דאווענען פארדעם אויך דארט האט געדאווענט א איד וואס ער האט געהייסן רב ליפא פרידמאן ער האט געהייסן רב ליפא נישט רב לופא און דארט פלעגט ער אונז האמיר געדאווענט און ער האט געפלאפלט און געפלאפלט און געפלאפלט אלע זיינע שייגעץ שטיקן ויהי היום האט ער פארציילט א אַז אַזױ, אױף דעם, אױף דעם בין איך עדות, װאָס איך האָב עס געהערט פֿון אים אַלײן, האָט ער פֿאַרצײלט, אַז ר' בנימין הערש בערקאָװיטש איז געגאַנגען צום רבין און ער האָט געזאָגט פֿאַרן רבין, רבי, ס'איז אַרױסגעקומען אַ ביכל, װי די פֿעדערעישאָן גיט אַלץ זײער געלט, אַז זײ מוזן דאָך װײַזן פֿאַרן עולם, װאָס זײ טוען דערמיט. האָט ער געגעבן אַ גאַנצע ליסטע. שױן. אײנער פֿון די איז געװען סאַטמער, יונײטעד תּלמודיקל אַקאַדעמי. און ר' בנימין הערש בערקאָװיטש האָט עס געזען און ער איז אַרײַנגעלאָפֿן דערמיט צום רב. דארט איז געשטאנען אז סאטמאר האט באקומען פינף סקול באסעס וואס יעדע סקול באס האט דעמאלטס געקאסט צוואנציג טויזענט דאלער, נישט קיין גרויסן נסיון, איך מיין עס איז געווען גרעסער אויכעט, אבער העי, צו כאפן סאטמאר איז עס ווערט געווען, און סאטמאר האט עס גענומען, און זיי האבן געקויפט פינף סקול באסעס, און ער דער ר' בנימין הערש איז אריין צום רבין און ער האט אים פארציילט, ער האט עס אים געוויזן, דער רבי איז געווארן אויפגערעגט, ער האט געזאגט שוין ברענג מיר ר' ליפא, מען האט אים געברענגט, ר' ליפא איז געווען אזוי כיטריש אז פינף סאקמער רב'ס האבן נישט פארשטאנען ווי טיף ליפא איז דאס איז געווען גייט ער זאגן פארן רעבן דער רבי זאל וויסן איך האב גאנץ נישט געוויסט פון דעם און איך בעט זייער שטארק איבער דעם רעבן זונטאג אינדערפרי גייען צוריק אלע פינעף באסעס אלע גייען צוריק איך וויל נישט אז זיי זאלן האבן אונז געגעבן און נאכדעם האט ער אריין גערופן ר' בנימין הערש און האט אים געפרעגט אזוי דו האלטסט ביים בלייבן מנהל ביי די מיידלעך זאגט ער יא זאגט ער דעמאלטס זאלסטו נאך איינמאל נישט ברענגען אזאלכע זאכן פארן רעבן ווייל איך וועל דיך ארויסטראגן שוין האט ער דאך שוין געזען מיט וועם ער האנדלט. האנדלט מיטן דברי יואל האנדלט ער? ער האנדלט מיטן דברי יואל שקצים? עניוועי, עס זעהט אויס אז ר' בנימין הערש האט פארשטאנען די מעסעדזש, ער האט נישט געוואלט ווערן א באס דרייווער, און שוין, דעטס איט, ער איז געבליבן שטיל. און דאס האב איך אליין געהערט פון אים. יעצט וועל איך ענק פרעגן א שאלה, איך רעד אויפן רעבן? איך רעד אויף אלע שקצים ארום דעם רעבן וואס האט זיך אפגעטוהן? איז דאס זאלט עטס ענק אויסלערנען? איך רעד אויף די וואס האבן פארשעמט דעם רעבן'ס שיטה, מיטן רעבן'ס טיטשינגס וואס ער האט אונז געלערנט, און אזוי ווייטער. איז למעשה וויל איך אז ער זאל עס אויסהערן אז איך רעד נישט אויפן רעבן איך רעד אויף די שקצים ארום דעם רעבן וואס מ'האט אפגעטוהן אונטער זיין נאמען אלע כל דבר אסור א צדיק אמת בלייבט א צדיק אמת ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר די שיטה נאר אזוי ווי א סאטמארער האט מיך אפגעקאלט א ערליכער א איש מכובד אין סאטמאר ער זאגט אז דו ווייסט וואס פאר א כלבים דער רבי האט געהאט ארום זיך זאג איך איך ווייס אויף די רעד איך דא וועט עטס הערן וואס קאמאן קאור איז און אויכעט וואס קריטיקעל טינקינג הייסט. און איר וועט אויכעט פארשטיין וואס פערלס איז, איר וועט פארשטיין די אלע זאכן, און ממילא וויל איך ענק זאגן, א בהמה טאר מען נישט זיין, א בהמה זאלט איר וויסן שטאפ מען אים אן ער זאל גוט עסן, ער ווערט גוט גראב, ער געט אסאך פלייש, נאכדעם געט מען אים א שעכט אפ און ער גייט צו די דאגס, סאו וואטש וואס עטס טוטס מיט אונזערע קינדער. פרידן שליט"א. דאנק דאר אלע יון יממה ואני מרהאי איר.
דער עולם האט שוין געהערט דא די אלע דרשות פון די אלע רבנים גאונים וצדיקים שליט"א איבער די חורבן פון די קליפת הציונות, טומאת הציונות פאר מיט שרה. איז וואס האב איך דא מוסיף צו זיין בכלל? און בעיקר, מען גייט דא רעדן.

איז נישט מאכן א מדינה. די מטרה איז געוועזן אויסראטן אידישקייט. כדי דאס צו קענען אויספירן האבן זיי געזאגט ברויכט מען א מדינה ס'גייט אסאך גרינגער. זיי האבן א שליטה אויף אלע אידן אין ארץ ישראל און מ'האלט אין איין ארויפברענגען נאך און נאך אידן אויף ארץ ישראל. אַז דער תּימנער, אַז דער טעהעראַן מאַכט, מע האַלט אין איין מאַכן עליות ביז יעצט, און ממש ווי כּמוצא שלל רבֿ אַז ס'האָט אויסגעבראָכן אַ מלחמה אין אוקראַיִנע, מע קען אַרויפֿברענגען נאָך אַ פּאָר אידן און אויסשמדן, ממש אַז זיי גיסן מיליאָנען דאָלאַרן, ס'איז ממש אַ, אַ, אַ מציאה רבה היא. קען זיך אָפּלערנען פֿון דעם, קען זען די, די חשיבֿות פֿון יעדן יחיד, פֿון יעדן איינציקן איד, זען וויפֿל כּוחות די ציונים, ימח-שמם, לייגן אַרײַן. צו שמד'ן יעדן יחיד ויחיד קען מען זען די די געוואלדיגע חשיבות פון יעדן פון יעדן איינציגן איד. למעשה האט מען געמיינט אמאל אז די ציונים זיך באגנוגן אז זיי זאלן אויסשמד'ן די אידן וואס איז וואס איז דא וואס איז וואס איז דא אין די מדינה זעלבסט האלט דאן ביי עטליכע מיליאן אידן מען דארף פארלייגן ס'איז אסאך ס'איז גענוג אבער די רשעים באגנוגן זיך נישט מיט מיט דעם אויך נישט.

פון ביז יעצט האבן זיי געלייגט גאנצע כוחות אויף ארויפברענגן אידן אין ארץ ישראל און מען האט עס דארט אויסגעשמד'ט און די וועלט פעלט שוין נישט אויס די רוב מדינות זענען שוין דעמאקראטיש כאילו זיי זארגן זיך כאילו פאר די גשמיות'דיגע וואוילזיין פון די אידישן באפעלקערונג ממילא האבן זיי געזאגט אז די רוב מדינות זענען שוין דעמאקראטיש ס'איז שוין נישט אזא סכנה ממילא פעלט שוין נישט אויס צו מאכן אן עליה מען וועט אנהייבן צו זיך צו פארלייגן אויף די אידן אין די גאנצע וועלט, אויפבויען בויען ברידזשעס ווי זיי זאגן, מאכן והיינו לעם אחד, ובפרט זיי קאנעקטן צו די סטעיט אוו איזרעיל, בלשונם הטמא. בפרט ווי זיי שרייבן אז די מאדערענע, איך מיין די. די שווא די שוואכע אידן, זיי ווערן אינגאנצן אסימילירט און זיי לאזן זיך אינגאנצן אפ פון די גאנצע נושא, זיי פארלירן, זיי באוויינען דאס אז די אז די פרייע געזעלשאפט לאזט אלעס אפ, זיי האבן געמיינט אז אפלאזן תורה ומצוות זאל בלייבן, זיי שלאגן כפרות מיט די מדינה אויך, ממילא זאגט דאך ביי די ארטאדאקס דארט איז נאך דא א חביבה פאר די מדינה, ממילא ברויך מען לייגן מורא'דיגע כוחות.
אויף די אויף די אידן וואס זענען צושפרייט בארבע כנפות הארץ
לענינינו אונז האמיר געמיינט דא אין אמעריקע דא אין ניו יארק אונז זעמיר בלויז דא זיך צו שלאגן פאר אונזערע ברידער אין ארץ ישראל וואס זיי האבן אויסצושטיין גזירות רעות פון די מדינה הציונית זעמיר אונז דא ניו יארקע אידן וואס אונז זעמיר פארזיכערט פון די ארעמעס פון די פארשאלטענע ציונים אונז זעמיר בלויז דא זיי צו העלפן ווען מען דארף געלט גיין פראטעסטירן אזוי ווי מ'האט פריער געזאגט אידן זיצן אין תפיסה מען דארף זיי גיין העלפן אונז זענען פשוט דא אונז האבן נישט אלע פראבלעמען אונז זענען נאר דא פאר סאלדאטן זיך צו שלאגן פאר אונזערע ברידער אין ארץ ישראל למעשה ליידער איז די מצב ווייט פון דעם מציאות ס'איז געווארן קאפויער. אונז זעמיר אריינגעפאלן אינעם פעקל דא, דירעקט פון די ציונים זעלבסט. פון די צווייטע זייט זעט מען אויכעט בד בבד אז ס'איז דא א מורא'דיגע התרשלות פון זיך אננעמען פון אונזערע ברידער און אחינו בני ישראל אין ארץ הקודש. זיי האבן פריער געזען ווי אידן קענען זיצן אין תפיסה און קיינער מאכט זיך נישט וויסנדיג. די זיידעס פון י ד וואלן אז די זיידעס האבן גענוג קווארום וואס איז קוים גענוג זיידעס דא אז מען קען זיך נישט אז דאס דארף פארן ווייל דאס ווייסט נישט ווי אנצייגן ווי צו ענדיגן דאס איז אן די באן אין אין ירושלים וואס מען בויעט קוים גענוג זאכן וואס אלע קרייזן איז דא פארשטיין אז דאס איז א שמד זאל גיין שום קריטיקירן אבער געווען דא א פייער דא אין אמעריקע אין ניו יארק האט זיך אנגענומען פאר די אידן אין ארץ ישראל דאס האט אסאך פארגרינגערט די גאנצע מערכה און זיי וואלטן זיך געשעמט ווי דער רבי זאגט אז ווען נישט די בושה וואס די ציונים האבן פון די אמעריקאנע אידן וואלטן זיי שוין אפגעשפארט אלע ישיבות און אלע חדרים אין ארץ ישראל. למעשה דערפון אז ס'גייט צוזאמען אז ווי מער אונז זעמיר געווארן דא אריינגעשלעפט אין גזירות דירעקט פון די ציונים זעלבסט אזוי ווי מ'וועט באלד אויסשמועסן די זעלבע צייט איז אויך קאלט געווארן ביי אונז דאס זיך שלאגן און אננעמען פאר אונזער ברידער אין ארץ הקודש. ס'גלייבט זיך נישט. אבער מען דארף נאר אנרירן א ווייטאגליכע טעמע וואס ממש וועט אויסזען ווילד, א פאנטאזיע, א קאנספיראציע, אבער דאס אלעס איז דברים גלויים, יעדער איינער קען עס זען, די אלע דאקומענטן, אז די מדינה הציונית זיצט און פלאנעוועט אפן און גראב מ'וואוט אויסצומישן אונזער פרומער ציבור דא אין אמעריקע דא אין ניו יארק מיט די פרייע מעינסטריעם געזעלשאפט. אויב איינער ווייסט נישט וואס מעינסטריעם מיינט, מעינסטריעם מיינט די די וואס האלטן נישט ביים. נישטא קיין שום פראבלעם. אנגעהויבן ביי די ציוניסטישע סוכנות. און זיך צוזאמען געשמאלצן מיט די יונייטעד דזשואיש אפיעלס פעדערעישאן דא אין ניו יארק וואס די יונייטעד דזשואיש עידזשענסי טרייבט אויף באלד א ביליאן מיט א בית א ביליאן דאלער פאר זייערע שמד אקטיוויטעטן די פעדערעישאן שטייט נישט קיין סאך הינטערשטעליג זיי טרייבן אויף דריי פיר הונדערט מיליאן דאלער א יאר פאר זייערע שמד, נישט דא קיין איין שמד ארגאניזאציע אין דער וועלט וואס העלפט מיט די שמד וואס באקומט נישט פון זיי קיין געלט, א דוגמא וואס דער עולם קען אביסל דא אין אמעריקע איז דא די פוטסטעפס ארגאניזאציע וואס זיי יאווען זיך צענדליגער און הונדערטער אזעלכע ארגאניזאציעס דא און מער אין די מאדערענע קרייזן פון ארץ ישראל, יעדע שמד ארגאניזאציע באקומט טבין ותקילין. אבער יעצט האבן זיך דערוואגט צו שרייבן און זיצן וויאזוי געט מען זיך אן עצה מיט די פרומע ציבור. דא האב איך דעם עניועל אסעסמענט צוויי טויזנט זעכצן תשע"ו, א רעפארט ארויסגעגעבן דורך המכון למדיניות העם העם היהודי, פארשאלטענע מיסודו של הסוכנות היהודית לארץ ישראל. דאס איז איינע פון די זאכן, איינע פון די צרות וואס מיר האבן, א דאנק דעם די מדינה הטמאה וואס האט זיך געגרינדעט דעם היינטיגן טאג פון ה' אייר שרייבן זיי דא א גאנצע אסעסמענט אין דעקל שטייט יו עס ארטאדאקס קאמיוניטי מ'גייען דורכטוהן די דעם פרומען ציבור אין אמעריקע צווייטן פעידזש אווער טענקס טו יו דזשי עי פעדערעישאן אף ניו יארק, זיי באדאנקען זיך פאר די יו דזשי עי פעדערעישאן פון ניו יארק. די דזשואיש פעדערעישאן אוו נארט אמעריקע איז אויך א צווייטע ריזיגע ארגאניזאציע וואס האבן ארויסגעהאלפן מיטן דעם באריכט און באזען וואו דא שטייט. אויף די רעכטע זייט איז דא מעמבערס אוו די באורד. דא דארט א צוואנציג אדער פינף און צוואנציג מענטשן וואס זענען אויף די באורד פון די JPPI, וואס מ'גיבט זיך אפ מיטן פרומען ציבור.
איינער פון די נעמען כ'האב עס געהיילייטעד איז. הנודע בשערים מיסטער עריק גאלדשטיין. מסתמא האט שוין יעדער געהערט פון אים, מ'וועט באלד הערן מער פון אים. וואס ער איז היינט די סי אי או פון די יו דזשי עי פעדערעישאן, און וואס אינטערעסאנט איז ער האט זיך מיסטעריעז אריינגעבלאנדזשעט אין דעם אין דעם אין דעם ארגאניזאציע וואס גיבט זיך אפ מיט דעם מכון למדיניות העם היהודי, ער איז דא ער זיצט דא אויך ער איז אויך פון די באורד מעמבערס ער האט צו זאגן דא א ווארט. דער עריק גאלדשטיין באקומט א האלב מיליאן דאלער א יאר געהאלט, און ער האט עס געזאגט פאר ס'איז געווען די טרויעריגע באקאנטע מארש זיך אפגעשפילט אויפן ברוקלין ברידזש אלף ויחי. נאכדעם ס'איז געוועזן די שטעכערייען און כל מיני זאכן האבן זיי זיך ארויפגעכאפט ווי געבראטן זיי האבן באקענט דאך האבן געשטאכן פרומע אידן יעצט קענען זיי קומען ווייזן אז די פרייע געזעלשאפט איז ממש והנה לעמיך האט זיי זיי גייען זיי גייען דאגה'נען אז מען שטעכט א פרומע איד ממש די אהבת ישראל וואס איז דא ביי די פרייע אפיקורסים איז ממש נאו העיט נאו פיר, מיטן גאנצע קומה זקופה מיט התגרות ווייזן מיר האבן נישט מורא מ'ווארפט אראפ דעם עול הגלות, האבן זיי פאררופן א מארטש אויפן ברוקלין בריק, אלף ויחי, געווען פאררופן דורך פינף. קען זאגן די שוואכסטע סארט ארגאניזאציעס וואס איז דא אין יונייטעד רעפארם ראבייס די יו דזשי עי פעדערעישן די דזשי סי אר סי און די עי די על אלע ציוניסטישע באקאנטע גרופעס נישט זענען ציוניסטיש געשטימט נאר פשוט ארגאניזאציעס וואס זענען די רעכטע ארעמס פאר די פאר די מדינה הציונית דא אין ניו יארק, און דארט האבן זיך פארזאמלט טאקע אפילו מען קען זאגן אפילו אגודת ישראל האט זיך געשעמט אהין צו גיין, געווען א תערובות נוראה, מענער און פרויען נישט אויסזעהן קיין קיינער פון זיי ווי א איד, מ'קען זאגן אז דריי פיר מענטשען האבן געהאט אפשר בארד און פיאות דארט אזוי ווי א איד. און די דריי פיר מענטשן האבן געמוזט גיין ווייל זיי זענען נאנט באפריינדעט מיט דעם עריק גאלדשטיין פון די UJA פעדערעישן, זיי האבן עס קלאר געזאגט פארדעם. דער פירט אן דעם אפיס אין בארא פארק, די בארא פארק JCC אויך אמאל געוועזן אין די גרויסע עקזעקוטיוו באורד פון די אזויגערופענע ארגאניזאציע וואס שלאגט זיך צו ראטעווען אונזער חינוך. ער האט פארבלאנדזשעט אויף דעם מארטש מיט ביידע פיס און ער האט ארומגעשיקט א טוויטער. ווי ער האלט זיך און קישט זיך מיט דעם מיט דעם עריק גאלדשטיין, און ער זאגט ממש א וואנדערפול ס'איז א געשמאק צו זיין מיט אים דא אויפן בריק. מ'וועט באלד זען מער בפרטות וואס ער אליין האט געזאגט אויף זיך וואס ער איז. ס'איז אינטערסאנט. דער בארא פארקער דזשעי סי סי אויף זיין אפיס שרייבט א גרויסע טעוועלע אז ער איז פראודלי אפיליעיטעד מיט די יו דזשי עי פעדערעישן, ער שעמט זיך נישט. ער זאגט אז ער איז געקומען צום מארטש ווייל דער פעטער, עריק גאלדשטיין, דער וואס האלט אויס דעם אפיס, פאררופט, מאכט א שמחה, ער מאכט א מארטש, און מען מוז גיין. ליידער איז אויך געוועזן היימישע עסקנים, שטענדיגע עסקנים, די עסקנים, זיי זענען אויכעט מצילים פון אונזער חינוך האבן דארט פארבלאנדזשעט מ'האט זיך געשעמט צו גיין פערזענליך האבן געזאגט אז מ'וועט אויפטרעטן און שיקן א ווידעא פרעזענטעישן א ריזיגע סקרין מ'קען זאגן פון פיפצן ביי פיפצן פיס הויך און מ'האט אויפגערופן אזוי בכוונה תחילה האט מען אזוי אויפגערופן יעצט גייט מען אויפרופן אן עסקן דגול פון די היימישע אידישע ארגאניזאציע דארט און דארט מיטן נאמען אזוי און אזוי, יעצט גייט מען זינגען די התקווה, פאר מ'וועט זינגען די התקווה לאמיר נישט פארגעסן דאס איז א מארטש אויפן ברוקלין ברידזש ווייל מ'האט געשטאכן אידן אין ניו דזשערסי און אין מאנסי, מען גייט זינגען די התקווה. און פאר מ'האט געזינגען האט מען אויפגערופן דעם היימישן עסקן פונעם היימישן געגנט אין ברוקלין, און מ'האט אנגעצינדן ווי גרויס עס קען נאר גיין יעדער זאל עס גוט זען, מ'האט ליידער געזען א היימישע צורה, ער האט געזאגט ברוכים הבאים פאר די אלע פארזאמלטע, מיר האבן טאקע נישט די זעלבע מיינונגען אויף אלעס אבער מיר זעמער איין פאלק. ער האט זיך אויך באדאנקט דארט פאר דריי נעמען און אויסגערעכנט ער האט זיך באדאנקען פאר אונזערע טייערע פריינד עריק גאלדשטיין, מייקל מילער, דעיוויד פאלאק, וואס זענען, אלע דריי פון די ציוניסטישע ארגענאזאציעס, כאטשיג דארט איז געוועזן די גאווערנער פון ניו יארק סטעיט, די מעיאר פון ניו יארק סטעיט, די סענעטער, די אסעמבלי לייט, מ'האט קיינעם נישט באדאנקט, זייער אינטערסאנט, און מ'האט נאר באדאנקט די דריי ציוניסטישע שישקעס, זיי האבן פאררופן דעם מארטש, און וויאזוי זיין שותף האט געזאגט אז ער האט געמוזט גיין ווייל עריק גאלדשטיין האט עס פאררופן. און עריק גאלדשטיין האט געזאגט אין א אינטערוויו פארדעם, פאר דעם מארטש האט ער געזאגט אז מ', עכט וואלט מען געדארפט גיין מארשירן אין מאנסי, אדער ניו זשערסי וואס גיימער אויפן ברוקלין בריק געזאגט קלאר דאס איז געזאגט אין די פארווערטס און יעדער קען עס זען, כ'האב א קאפי דערפון. אז די ציל יעצט איז א געלעגענהייט ווען ס'איז דא אנטיס אנטיסעמיטיזם און מ'טשעפעט די פרומע אידן קען מען יעצט ארויסווייזן אז אונז שפירן מיט און מ'זאגט עס איז דאך א פראבלעם פאר יעדעם, מ'קען בלשונו מען קען יעצט בויען בריקן צווישן די פרומע און די פרייע געזעלשאפט, וואס דאס איז שוין א זאך וואס מיר זעען ס'איז שוין דא פארגעשריבן צוויי טויזנט זעכצן אז מען דארף דאס זען צו טון פאר יעדן פרייז. אינטערסאנט, ער האט געטראפן א געלעגנהייט, ער האט עס געמאכט, קיין איין היימישע איד איז נישט דארט געווען, נאר די עסקנים וואס זענען יונק פון די ציונים. און לאמיר זען אביסל לאמיר זען אביסל קודם פון דעם עריק גאלדשטיין ער האט געזאגט אויך אין אינטערוויו אז מ'האט אים אויפגענומען פאר דעם איינעם ציל אזוי זאגט ער אליינס אז מ'האט אים געהייערט ער זאל אנקלאפן מיט די היימישע עסקנים ווייל ער איז שוין מער ער איז שוין מער ארטאדאקס כאטש די אנדערע זענען ממש פריי משחיתים און ער איז שוין דער פרומער, ער העט קענען מאכן קשרים מיט די פרומע עסקנים און אזוי אויסמישן דעם חרדישן ציבור מיט די פרייע. לאמיר זעהן ווער דער פרומער CEO פון די פעדערעישן עריק גאלדשטיין איז. לאמיר נאכזאגן וואס ער האט אליין געגעבן א אינטערוויו צווייטן נאוועמבער צוויי טויזנט און אַכצן, אפאר טעג נאכדעם וואס עס איז ארויסגעקומען די שרעקליכע גיידליינס, די ערשטע ווערסיע פון די גיידליינס. און מען פרעגט אים וואס די ראלע פון יו דזשעי עי איז, און ער ברענגט ארויס דא אז ס'איז דא אשכנזים און ספרדים, ס'איז כל מיני מולטי רעישיעל, און זיין ארבעט איז אז מען דארף

כ'האב די ערשטע מאל געזען, איך האב נישט געגלייבט וואס איך זעה, איך וועל נאר נאכזאגן א פאר שטיקלעך וואס איז נוגע. שרייבט ער אזוי. ער פרעגט אים, דער אינטערוויוער פרעגט אים, א יו דזשי עי איז געגרינדעט געווארן ניינטין טערטי ניין, צוויי, וואס איז געוועזן אין. נאך פאר די מדינה איז געגרינדעט געווארן, און נאך פאר עס איז געווען א מדינה, איז ווי אזוי האט זיך די ארגאניזאציע שייכות מיט די מדינה אויסגעשטעלט במשך פון די יארן? ענטפערט עריק גאלדשטיין אזוי, פעדערעישאן האט זיך געגרינדעט אין ניינטין סעווענטין, די מישן איז געוועזן נאכנישט געווען קיין מדינה, אבער מען האט דעמאלט געשטיצט אידן, און און זיי האבן געוואלט דעמאלטס און געהאט פראבלעמען. שפעטער אבער זאגט ער האבן זיך צוזאמגעשטעלט יו דזשי עי מיט די פעדערעישאן, יו דזשי עי איז די יונייטעד דזשואיש אפיעל, האבן זיך צוזאמגעשטעלט מיט די פעדערעישאן אין ניינטין עיטי סיקס, איז געווען די ציל צו צו טו פראווייד פאר די נידס אוו די פלעדזשינג סטעיט אוו איזרעיל, צושטעלן די געברויכן פאר די מדינה הציונית. און ער שרייבט דא אז אווער מעני דעקעידס האט יו דזשי עי פעדערעישאן אוו ניו יארק עלאון האט פראוויידעט ליטערלי ביליאנס אוו דאלערס אוו אינוועסטמענט אין די סטעיט אוו איזרעיל. אז די פארשאלטענע פעדעראציע, זאגט עריק גאלדשטיין, מ'האט אריינגעגאסן ביליאנען דאלארן אויפצובויען די מדינה הציונית, און אז מען האט ארויפגעברענגט דארט מענטשן און מ'האט זיי אוועקגעשטעלט, און דו ווייסט וואס דאס מיינט, מ'האט זיי אלע אויסגעשמד'ט. במאמר המוסגר, די פעדערעישאן טיילט אויס פעקלעך קמחא דפסחא לעצטנס אויכעט, א מיסטעריעזע, קיינמאל נישט געוועזן, האבן מיר געהאט אלע יארן, אין ווילימסבורג פלעגן אויסטיילן אנדערע היימישע ארגאניזאציעס, ס'איז אינטערעסאנט אז די. פעדערעישן אף יוניטס אין מבד אין מערבֿ איז עס וואס האט זיך געפילט זייער וויכטיג אריינצוקומען אין ווילימסבורג און טיילן קמחא דפסחא א זאק פאטעיטאס מיט אביסל מייערן עס איז ממש אידן האבן נישט געהאט קיין פאטעיטאס אויף פסח ביז ווען די פעדערעישן איז אנגעקומען ממש נישט געווען קיין פאטעיטאס אין ווילימסבורג אינטערעסאנט און די היימישע עסקנים וואס זענען געגאנגען צום בריק צום מארטש זיי קומען און טיילן קמחא דפסחא פון א ארגאניזאציע וואס איז דא און האלט אויס יעדע שמד ארגאניזאציע וואס איז דא אין די וועלט, און די מדינה הציונית זעלבסט ווי ער אליינס זאגט מ'האט אריינגעווארפן ביליאנען דאלארן אין די מדינה הציונית, געבט מען פאר היימישע סאטמארע אידן וואס גייען מארגן זאגן תחנון אפשר ה' אייר, ווייל זיי זענען מורא'דיג טרויעריג אז די מדינה איז געגרינדעט געווארן דעם טאג. אבער האבן נישט קיין שום פראבלעם זיך צו אידענטיפיצירן מיט די חברה, דאס האב איך שוין אויסגעשמועסט חול המועד פסח אז אפילו ווען מ'האט געמאכט דעם פראטעסט תשע"ג קעגן די גזירת השמד פון גיוס, וואס יעדער האט שוין געזאגט אז ס'איז דא א גזירת השמד פון גיוס, זענען זיי געזעצן מיט די חברה. מיט עריק גאלדשטיין מיט די דזשעי סי מיט דעיוויד מיט מיט מייקל מילער און דעיוויד פאללאק וועם מען האט מען האט אויסגערופן א שכח ביי די מארטש תשנ ט א יאר צוריק האט מען געזעצן מיט זיי און זיי האבן געזאגט זיך פארגענומען מיט א הבטחה הן צדק אז מען גייט נישט רעדן קעגן די מדינה אלעס פארן פרייז ווייל אונז שטיצט מען ענק. אזוי ווי כ'האב פריער געזאגט, מ'האט געמיינט אמאל אז מדינת ציונות איז א פראבלעם אין ארץ ישראל, דארט רודפ'ט מען די אידן, דארט רודפ'ט מען אידישקייט, דארט וויל מען אויסמישן די פרומע מיט די פרייע, אבער אין ניו יארק, איז מען דא זיך צו שלאגן, און ווערט מען יעצט געוואר אז זיי האבן געלאזט א פלאן, זיי שרייבן בפירוש ארויס אז זיי ווילן נאנט ווערן, כ'גיי פארליינען מער עניוועי פון די אנדערע ריפארט, נאנט ווערן מיט די פרומע כדי זיי כובש צו זיין. אז שוין פאר נײַן יאר צוריק האבן זיך שוין געהאט געפילט באקוועם צו רופן זיי צו אן אסיפה און זיי זאגן ברחל בתך הקטנה אז מען גייט נישט מעגן רעדן פון די מדינה און מען האט געגעבן די הסכמה און ווען איינער האט זיך יא צורעדט קעגן די מדינה איז געווען א וויי געשריי אין ציוניסטישן צייטונג די פארווערטס הייתכן מען האט נישט נישט נאר מען האט נישט געהאלטן ווארט מען איז גאר א כפוי טובה מען האט געביסן די הענט פון די ציוניסטישע ארגאניזאציעס וועלכע פיטערן סאטמאר. דאס איז די אידן האבן געזאלט קלאגן היי יאר אויף דעם וואס די מדינת ציונות האט זיך געגרינדעט. תיכף דערנאך האט זיך אויך געגרינדעט די גזירת החינוך, די זעלבע פעדערעישן וואס האט אריינגעגאסן ביליאנען פאר די עקזיסטענץ פון מדינת ציונות האט עפעס אויך געמאכט א רעפארט אז די פרומע אידן זענען ארעם, די וויליאמסבורג אידן זענען ממש ארעם. און תיכף דערנאך האבן זיי באצאלט פאר דעם מעין מען פון דעם יאפעד ארגאניזאציע זיי האבן אויסגעצאלט דעם גאנצן קאלעדזש בתנאי ער זאל קומען זאגן אז ער איז א היימיש יונגל ער האט געלערנט אין היימישע מוסדות און ער וועט פארציילן עדות אז מען לערנט נישט גענוג לימודי חול און מען וועט באלד זען פארוואס ס'איז אזוי וויכטיג געוועזן די וויי געשריי מען לערנט נישט לימודי חול וואס גייט עס אויפטוהן אויפן הירצחע רייזע דא אין ניו יארק וואס זיי אליין האבן געשריבן. ער פרעגט אים אויך ער פרעגט אים אין אינטערוויו, פרעגט ער אויף דעם עריק גאלדשטיין אז די פאר די אידישע קאמיוניטי דא אין נארט אמעריקע דא אין ניו יארק, דאס אז די כותל עגרימענט איז צוזאמגעפאלן איז שוין א געוואלדיגע, וואס מיינט עס פאר די חרדישע אידן, וואס גייט פאר מיט דעם כותל דארט אין ארץ ישראל פאר די חרדישע אידן, זאגט עריק גאלדשטיין אזוי. אז די נושא פון די כותל דאס איז איינע פון די טשעלענדזשעס וואס האט שייכות מיט די רעלידזשעס נעיטשער אוו די סטעיט אוו איזריעל זאגט ער, סטעיט אוו איזריעל האט נישט קיין סעפערעישאן פון סטעיט אוו טשורטש און די רעלידזשעס פאנקשענס אין איזריעל האט א סטעיט אוטאריטי פאר אפאר יאר יעצט אז די רעלידזשעס פאנקשען פון די סטעיט איז געווען קאנטראלד דורך א טשיף ראבינוט וואס איז אולטרא ארטאדאקס במאמר המוסגר יעדער איינער ווייסט ווי די רבנות זעט אויס, אויף עריק גאלדשטיין איז דאס אויך שוין צו סאך. זאגט ער, כאטשיג די אלטע ארטאדאקס, ביי די וועי פאר הום איי העוו ענארמעס רעספעקט, איך האב רעספעקט פאר די אלטע ארטאדאקס, באט זיי רעפרעזענטן נאר צען צוועלף פראצענט פון איזרעלי קאמיוניטי, און א מוראדיגע מינאריטי, און זיי קאנטראלירן די סטעיט אוטארייזד רעלידזשעס פאנקשענס. וואס זענען די תוצאות זאגט ער, עס זאגט עריק גאלדשטיין אזוי אויף זיך, דער נאנטע ידיד פון אונזערע עסקנים, איף איי קאם טו איזרעיל, ער איז דער פרומער וועם מ'האט אויפגענומען, אזוי ווי ער זאגט, ווייל די אנדערע אין פעדערעישאן וועלן נישט קענען אפמאכן קיין קאנעקשאנס מיט אונזערע היימישע עסקנים, ער יא, לאמיר הערן וואס ער זאגט, איף איי קאם טו איזרעיל, און איי עם א קאנסערוואטיוו דזשו, איי קען קאם עז א סיטיזען אן די רייט אף ריטורן, איך קען זיין א סיטיזען באט איי קענט געט מעריד, עריק גאלדשטיין זאגט קלאר און דייטליך ער קען נישט חתונה האבן אין ארץ ישראל, יעדער איינער ווייסט וואס דאס מיינט. אין ארץ ישראל געט מען. ווער ס'וויל חתונה האבן, האט דאך עפעס א ברעקל אידישקייט אין זיך, זיי חיפערט זיי נאך דארט. ער קען נישט חתונה האבן דורך די רבנות, זאגט ער די רבנות וואנט מערי מי. עריק גאלדשטיין, וועם מ'האט אויסגערופן כ"א כסלו איינע פון די יארן וויל איך דעם עסקן אויך האט מען יום ההצלה מען האט זיך אזוי שטארק געפרייט אז די רבי זצ"ל איז געראטעוועט געווארן פון די פון די צרות פון די צווייטע וועלט מלחמה און אונז אויפגעקלערט אז די מדינה הציונית איז א קליפה טמאה מען דארף שטיין ווייט דערפון איך האב עס פארבלאנדזשעט אז אין דעם יום ההצלה האט מען אויפגערופן די גרעסטע שונאים פון כלל ישראל און די רבי האט זיך אזוי געפירט אזא בלוטיגע מלחמה זאגט עריק גאלדשטיין. די רבנות וואנט מערי מי, ביקאויז זיי דאנט עקנאלעדזש די אטענטיסיטי אוו מיי דזשואישנעס עז עי נאן ארטאדאקס פערסאן. די רבנות וויל נישט אנערקענען אז ער איז א איד. איר קענט זיך פארשטעלן וואו מען האלט דא? איר ווייסט פאר וועמען די רבנות געבט אלץ אנערקענט אלץ אידן? עריק גאלדשטיין נישט. די מדינה הציונית, די רבנות וויל אים נישט אנערקענען אלץ איד, ער גייט נישט קענען חתונה האבן. דאס זענען אונזערע גוטע פריינד, מען ווארט נאר וואסערע השפעה זאל האבן. זאגט ער, דאס איז א סיגניפיקענט טשעלענדזש. זאגט ער, ס'איז א קאנטרי, ס'איז א מדינה, די מדינה ציונית איז, איך וואלט געוואלט וואוינען דארט. אבער ווען די מדינה זאגט עס, בין איך א, איז ער א צווייטע קלאס דזשו. עס איז ממש, ער האלט עס נישט אויס, אז די מדינה ציונית, דאס איז שוין די מדינה וואס איז דא פארשמדט מיט אלעמען, אבער אים דעם עריק גאלדשטיין וויל זי נישט אנערקענען אלץ איד. זאגט ער גייט אויך צום כותל אז עס איז איינע פון די רעלידזשעס סייטס אויף איזרעיל איף יו וואנט טו פרעי עט די כותל די פריימערי סייט איז דא א מענער אפטיילונג א פרויען אפטיילונג גייט ער אריין דא מיט א מאמר המוסגר מען זעט אז דער איד וואס קען נישט אנערקענט ווערן אלס איד אינעם מדינת ציונים אין די ראבאנוט. זאגט ער גייט צום כותל המערבי, דער רבי זכרונו לברכה, זיינע הייליגע אויגן מ'האט איינגענומען דעם כותל המערבי האט ער געשריגן די זייט און זייט מ'זאל נישט גיין צום כותל ביז משיח'ס קומען מען זעט און ער האט געזאגט אז די קדושה איז אוועקגעגאנגען פון דארט. אז מען זעט אז אז א א א מענטש וואס וואס די ראבאנוט וויל אים נישט אנערקענען אלס איד שפירט זיך באקוועם אהינצוגיין. ער האלט זיך נישט גארנישט. די שטערקסטע ראיה און דער רבי שרייבט זאגט ער ווייטער און ער פרעגט אים נאך א שאלה נאך א טשעלענדזש וואס עריק גאלדשטיין האט אז ס'איז דא א דזשענערעישאן געפ א לאך אין די דורות סיי אין אמעריקע סיי אין די וועלט איז יעצט געווען א צוניסטישע פיו ריסערטש פאול אז די יונגע די יאנגער אדאלטס וועלן זיך ווייניגער אידענטיפיצירן מיט א מיט א רעליגיע און זאלן ווייניגער זיין מאמינים בהשם און ווייניגער זיין ענגעידזשד אין רעלידזשעס אקטיוויטי פרעגט ער איז דעט א ביג טשעלענדזש? זאגט עריק גאלדשטיין אזוי לאמיר הערן וואס ער זאגט.

טו פיל קאנעקטעד צו אידישקייט, פיל א סענס אוו סטראנג דזשואיש קאמיוניטי. איף דעי וואנט טו אבזערוו רעלידזשעסלי, דען גאד בלעס, דעי דאונט, אקעי. על כל פנים, מ'דארף סקיפן די אלע זאכן דא. דאס איז די בליק פון דעם עריק גאלדשטיין, דאס איז שוין דער פרומער וואס ער האט יא קענען מאכן קאנעקשאנס מיט אונזערע עסקנים. און ער פרעגט אים נאך א זאך, דו ביסט אויפגעצויגן געווארן אין א רעליגיעזע האוזהאלד, דיין טאטע איז געווען א פרעזידענט פון עפעס א סינעגאג, און פארציילסט ער דא סטאריס פון כיצד אז אין צוויי טויזנט איינס, ווען יו ביקעים פארט אוו די וועקסנער פראגראם, זאגט ער פאלגנד אויס אז דו ביסט געווען אין צוויי טויזנט און איינס דאס גייט צוריק איבער צוואַנציק יאר ביסטו געווען א חלק פון וועקסנער פראגראם דאס האט גורם געווען דו זאלסט טשענדזשן דיין פערספעקטיוו וויאזוי האט עס געשען? זאגט ער ער איז אויפגעוואקסן אין א מאדערן ארטאדאקס קאמיוניטי אבער עס איז געווען ארטאדאקס ער איז געגאנגען צו דזשואיש דעי סקולס באט אלסא ווערי מאטש פאוקעס אן סעקולער עדיוקעישאן ענד עדווענסמענט. די סקול ווי ער איז געגאנגען האט געלייגט מורא'דיג דגוש אויף סעקולארע עדיוקעישאן און עדווענסמענט. באט אין טערמס אוו מיי דזשואיש לייף, מאוסט אוו מיי קאנווערסעישאנס אנטיל איי סטארטעד וועקסנער, ביז ער האט אנגעהויבן וועקסנער דאס איז געווען שפעטער געגאנגען אין וועקסנער מיט אנדערע מאדערנע אידן. ס'איז א לידערשיפ פראגרעם קריעיטעד ביי צוויי אפיקורסים. דעי אינספייער דזשואיש לידערשיפ אמאנג נאן דזשואיש פראפעשענעלס. כ'האב געזען א נייע זאך, און ער זאגט דערצו אז ווען נישט די וועקסנער פראגרעם וואלט ער נישט געווען אין זיין יעצטיגע ראלע וואס ער איז יעצט. די וועקסנער פראגרעם דאס איז א ציוניסטישע ארגאניזאציע ווערט געשטיצט דורך די מדינה הציונית. אויסצולערנען מנהיגים וואס קענען זיין לידערס און מאכן אן אינקלוזשען צאמצוברענגען דעם פרייען אויסצושמדן דעם גאנצן דעם גאנצן אידן סיי אין ארץ ישראל און סיי דא האט מען שוין יעצט ווייס מען שוין יעצט אויך אז דער עריק גאלדשטיין איז נישט אזוי אומשולדיג אנגעקומען דא צו די פעדערעישאן אין צוויי טויזנט פֿערצן ער איז א בוגר פון וועקסנער. די ציונים האבן שוין האבן שוין דא איינעם אין סאטמאר וואס איז א תלמיד פון די פארשאלטענע ציוניסטישע וועקסנער פראגראם, מען גיבט אים שוין אויס כ"א כסלו, מען גייט שוין צו זיינע ברידזשעס צו זיינע בריקן וואס ער מאכט דא צו בויען בריקן צווישן די פרומע און די פרייע, און מען גייט זינגען התקווה פארדעם, דאס פלאטערט ציוניסטישע פענער, ואין פוצה פה ומצפצף. מ'קומט זיך צוזאם הערן, מ'זאגט תקוה, יא, נישט. בלי שום שינוי פון מנהג הקדוש. זאגט ער ווייטער. און ער פרעגט אים די לעצטע שאלה. אויב דו קענסט מיר אראפברענגען אין איין ווארט, וואס איז די גרעיטעסט טשעלענדזש פון די דזשואיש קאמיוניטי היינטיגע צייטן? און וואס איז די פעדערעישאן? אין זייער חלק אדרעסירן די טשעלענדזש. זאגט ער, די גרעסטע טשעלענדזש פון די אידישע קאמיוניטי איז אז אונז זעמער א טייני פיפל פֿערצן מיליאן אידן אין די וועלט, און איי טינק דעט ווי ניד טו דא מאטש בעטער רעקאגנייזינג די אימפארטענס אף אונז דארף מיר צו אסאך מער צו אנערקענען די וויכטיגקייט כאטשיג דיספייט דיפרענס, רעקאגנייזינג דיפרענס, עמברעיסינג דיפרענסעס, באט טו אנדערסטענד דער איז א לאט מאר דעט קאנעקטס דען סעפערעטס. ס'איז פֿערצן מיליאן אידן יעדער איינער פארשטייט שומרי תורה רעדט מען דא כמעט נישט אז מען דארף פארשטיין ס'איז דא מער וואס קאנעקטס וואס סעפערעטס. ער וואריט אבאוט די גראוינג איזרעל אמעריקען דיווייד אז ס'וואקסט א א צוטיילונג צווישן איזרעל און אמעריקע. איטס מאוסטלי די נאן ארטאדאקס דזשואיש קאמיוניטי וויט איזרעל באט איטס סיגניפיקענט דאס האט זיך זייער שטארק פון אים. על כל פנים. דאס איז זיין גרעסטע דאגה וואס ער האט. וויאזוי מ'ברענגט צוזאם די פֿערצן מיליאן אידן. ס'דא מער וואס קאנעקט וואס ס'צוטיילט. נאכאמאל, די סאטמארע ארטאדאקס אידן, מיט די פרייע וואס ווייסט קוים אז ער איז א איד, ס'דא מער וואס קאנעקט זיי ווי דאס וואס ס'צוטיילט זיי. ווען דאס וואלט געווען ביי די פרייע, איך רעש צו זאגן עס אזוי. די פראבלעם איז אז די מדינת ציון וואס איך האב פריער געזאגט, האט ארויסגעגעבן דעם JPPI רעפארט וואס עריק גאלדשטיין האט געשריבן, איך ווייס נישט ווער ער איז געוועזן זיצט אויף דעם באורד, און זיי געבן ארויס אן אסעסמענט. און ער זאגט דא אז די UJA פעדערעישאן האט געזען אז ס'גייט האבן א שטארקע דיקליין פון פון די געלטער פון די פרייע געזעלשאפט וואס זיי ווערן אינגאנצן דעמאלירט ער גייט דורך אז די חסידישע קאמיוניטי גייט דורך די גאנצע זאך זאגט ער די לארדזשעסט גרופ איז די סאטמאר פון חסידים זיי האבן לארדזש אינקלעיווס אינקלעיווס מיינט פארמאכטע קהילות שטייט ווייטער אין די גאסן אין ווילימסבורג ברוקלין קרית יואל און זיי נאך א שטעטל אין אפסטעיט ניו יארק ער ווייסט פונקטליך וואס טוט זיך דא ביי אונז און ער זאגט דא אז די חסידישע קאמיוניטי איז אלעס גייט אויף די קאנטראל פון א רבי זאגט ער אז חסידיק בויס און יונג מען רעסיוו ליטעל סעקולער עדיוקעישאן חסידישע יונגלעך באקומען ווייניג סעקולארע עדיוקעישאן מען לערנט לערנט תורה בעיקר, א קאנסעקווענס זאגט ער איז אז מען טוט נישט דעוועלאפן בעיסיק ענגליש לענגוויזש סקילס, צו האבן מער געצאם צו ליינען אדער שרייבן, און אויב ווילן זיי גיין פורסוען א קאלעדזש. קאמפיוטער איז א מאסיווע געלט מעקעניזם, ווען זיי האבן א מאשין וואס איז גענוג און מען קען. זיי האבן בעריערס, זיי האבן א מחיצות צו אנקומען אין קאלעדזש. ס'איז זייער קלאר אז די חסידים האבן ווייניגער סעקולארע לימודים, דאס שטערט זיי אנצוקומען אין קאלעדזש. זיי האבן חתונה יונג, גרויסע משפחות, זיי קענען האבן א דאזען קינדער אדער מער. און זאגט ער אזוי, ערלי מערידזש, לארדזש פעמיליס, און לימיטעד סעקולער עדיוקעישאן, חתונה פרי, גרויסע משפחות און ווייניג און דיסטינקטיוו דרעס, אנגעטון מיט זייערע חסידישע לבושים, לעק אוו אינגליש פלואנסי, זיי רעדן נישט אזא פלואנסי אינגליש, ענד קאנסומינג רעלידזשעס ענד פעמילי אבליגעישאנס, זיי נעמען אריין רעליגיעזע און פעמילי אבליגעישאנס. אלל מעיק פאר ע לייף היילי אינסולעיטעד פראם אמעריקען סאסייעטי, זאגט ער קלאר די אלע זאכן טוט אינסולעיטן מיינט באשיצן פון די אמעריקאנער סאסייעטי, סאו עריק גאלדשטיין זאגט אז די אז מ'האט חתונה יונג האבן גרויסע משפחות, לימיטעד סעקולער עדיוקעישן, גיין אנגעטון מיט אונזערע שלא שינו לשונם, שמם, מלבוש.

אריינלאזן סאושעל פעטערנס פון די נישט-אידישע אמעריקע, וועט צאמפאלן די גאנצע אוועקגעשטעלטע און באשיצטע קאמיוניטי וואס רבינו הקדוש האט דא אוועקגעשטעלט. ס'גייט אריין די ישיבישע קאמיוניטי. זיי זענען שוין מער פלעקסיבל, זיי זענען מער אופען טו סעקולער סטאדיס עז קאמפערד טו חסידים, די ישיבישע וועלט, זיי ענדזשוי מער אמעריקען פאפולער קולטשער, און זיי זענען מאר עקסעפטינג אוו אוטסייד זיי לאזן זיי זענען מער אפן צו די גאס זיי האבן מער פראגראמען נאכדעם זאגט ער דא היימישע דזשוס
זיי זענען דאס חסידים וואס זענען אזוי זיי בויען א בריק צווישן די חסידישע און ישיבישע זיי קענען נאשן פון חסידישע דאס זאגט זיי קענען אפילו גיין אין מקווה פארן דאווענען נאכדעם דא די מאדערן ארטאדאקס קאמיוניטי זאגט ער מאדערן ארטאדאקס דזשוס האבן א דיעפ סיטעד בעליף אין היסטארישע פראגרעס און מ'דארף סטאדיען די ריזנס יומען ריזנס די סטאדי אוו נעיטשער אדמיניסטרעישאן אוו סאושעל אינסטיטושענס און די עקספענשאן פון יומען פרידאמס און רייטס מ'דארף עקספענדן די יומען פרידאמס און רייטס און זיי זענען אויך איגער צו נעמען א פולע חלק אין אמעריקאנער סאסייעטי פאר עדיוקעישאן און די מאדערן און וואס די מאדערנע וועלט האט אהערצושטעלן זאגט ער זאגט ער אויך

וואס דאס אז ס'לאזט נישט אלטרא ארטאדאקס זיך אויסמישן מיט די מעינסטריעם דזשואיש לייף מאכט עס זייער שווער. נאך דערצו אז זיי האבן זיך עסטעבלישט זייער אייגענע צדקה צדקה צדקה ארגאניזאציעס און זייער אייגענע פאליטישע קעפעביליטיס ממילא דארף מען נישט צוקומען צו די פרייע מעינסטריעם ארגאניזאציעס און ממילא דארפן זיי נישט שיקן צו זיי. ס'איז נאך א זאך אז די מעינסטרים דזשואיש קאמיוניטיס זענען אוועקגעשטעלט אויף די ליבעראלע יסודות וואס די וואס די ארטאדאקס איז זיך מתנגד צו דעם. זאגט די חרדים האבן נישט געוואלט סופארטן די פרייע אידישע ארגאניזאציעס ווי די פעדערעישן און זיי ווילן עס נישט שטיצן. ווייל זיי זענען זייעניסט און סופארט און איידענטיפיי וויט די סטעיט אוו איזרעיל און איטס פיפל. איינע פון די סיבות וואס די ארטאדאקס וויל נישט שטיצן די ארגאניזאציע איז ווייל זיי טוען זיך איידענטיפיצירן מיט ציונות און זיי שטיצן די סטעיט אוו איזרעיל. ער זאגט אז א סאטמארער חסיד וועט אנקוקן א מאדערענע ארטאדאקס איד אלס א האלבע גוי. זאגט ער וויט רעספעקט טו איזרעיל, סאם האסידים לייק די סאטמאר זענען אנטי זייעניסט. אבער ישיבישע קאמיוניטי דרייט זיך ממש יא סופארט פאר איזרעיל. אבער מיט דעם אלעם ווילן זיי אויך נישט שטיצן די פראגראם וואס ווערט געשטיצט דורך די יו-דזשעי-עי פעדערעישן ווייל דאס גייט ממש פאר שמד פאר שמד'יגע זאכן. און ער זאגט דא אז די יו-דזשעי-עי פעדערעישן האט האט ארויסגעגעבן א רעפארט אז די אז די חסידים זענען ארעם. זאגט ער אז ס'איז נישט אמת זאגט ער. זיי געבן זיך צו האבן ברוך השם ביזנעס. איווען וויטאוט א סאליד סעקלער עדיוקעישן און קאלעדזש דעגרי, אפילו זיי האבן נישט קיין קאלעדזש דעגרי זיי האבן נישט קיין סעקלער עדיוקעישן, זאגט דער סוכנות האסידים העוו פרואווען עדעפט עט פיינדינג מעני פעטס טו מעיקינג מאני, זיי האבן אסאך וועגן אזוי צו מאכן געלט, מעני ווארק וויטין קאמיוניטי עז ראבייס און עדיוקעיטערס אר אדער קעפעסיטיס. און אדער חסידים האבן ריטעיל און סערוויס ביזנעסעס אין זייער קאמיוניטיס, און דא וואס ארבעטן אין קאנסטראקשען, פלאמבערס, עלעקטערישענס, אנדערע זענען ריעל עסטעיט דעוועלאפערס, דיימאנדס, דזשולערי האט אלץ געצויגן חסידים, און לארדזש נומבער אוו חסידים האבן געבויט היילי סוקסעספול ביזנעס אין ריעל עסטעיט, ריטעיל אדער אינדוסטריס. זאגט ער. ארעמקייט איז אפילו נישט אמת. די טענה וואס מען זאגט אז ווייל מען נעמט נישט קיין קיין סעקולער עדיוקעישאן האט נישט קיין קאלעדזש דעגרי איז דאס שולדיג אויף אן אמת זאגט ער זיין זיין זיי מודה אז ס'הייבט זיך נישט אן. עס איז נאר א ניגון וואס וואס וואס די שקצים זינגען כדי צו כאפן די זאגט ער אז די חרדישע קאמיוניטי טוט לאביען פאר סטעיט אפישעלס פאר פאר נייע פראגראמען פאר בלאק וואוטס זאגט ער אגודת ישראל וואס באשטייט פון די ישיבישע קאמיוניטי האלט אין איין שיקן לאבינג מישענס צו אלבאני און חיים דוד צוויבל זאגט ער אז ער אוועקגעשטעלט יעצט באקומען נאך געלט פאר די פאר סקולס פארן האלטן וואקסינעישן רעקארדס זיי האבן געשיקט זעכציג מענטשן קיין אלבאני צו צובעטן געלט און פיפל זענען געווען העפי מיט די רעזאלטס אז מען האט געצווינגען א העכערונג פון צוויי און זיבעציק מיליאן אין שטאטישע עיד פאר נאן פאבליק סקולס ווי מען היינט האלט מען שוין אסאך מער זאגט ער אז נאך א בעריער איז דא צו ברענגען די חרדי סעקטאר אינטו די מעידזשער קאמיוניטי ארגאניזעישאנס ס'דא נאך א מחיצה וואס לאזט נישט אריינקומען די חרדים אין די מאדערענע ארגאניזאציעס איז די אילליבעראל סופארטערס אין מעני עספעקטס אוו חרדי סאושעל לייף זאגט ער אונז זעמיר זיך מתנגד צו די אלע חוקי תועבה וואס איך וויל נישט ארויס זאגן דא עכ"פ ממילא זאגט ער ס'איז מיט ס'זייער שווער צאם צו ברענגן די די צוויי יעצט גייט אריין אין דזשענעראל עדיוקעישאן. די וויכטיגסט ווייניג זאכן איז עני מאר אימפארטענט פאר מעינסטרים אמעריקען דזשוס, די וויכטיגסטע זאך פאר זיי איז דזשענעראל עדיוקעישן און וועסטערן ארטס און סייענס. פאר דעם פאר דעם מאדערענעם ציבור דאס איז די וויכטיגסטע זאך זאגט ער, און לאמיר הערן וויאזוי ער זאגט וואס מיינט עדיוקעישן, עדיוקעישן איז די מיענס פאר ריעלייזינג די פאנדאמענטל ליבעראל ענלייטענמענט וועליוס אוו קריטיקעל ראשאנאליטי, עדיוקעישאן מיינט מ'זאל ריעלייזן די פאנדאמענטעל ליבעראלע ענלייטמענט וועליוס פון קריטיקעל רעשאנאליטי, קריטיקעל רעשאנאליטי מיינט לעבן א חיי הפקר צו טראכטן וואס מ'וויל צו טון וואס מ'וויל. ענד די אינדעווידזשועלס רייט טו טינק פאר וואן סעלף קען בי עטשיווד, יעדער יחיד האט א רעכט צו טראכטן פאר זיך וויאזוי ער וויל, דאס איז עדיוקעישאן, דאס איז זייער וויכטיג. אבער אמת'דיג זאגט ער די חרדי עדיוקעישאן סיסטעם פארקערט זיי ווילן עוואוידן דזשענעראל סעקולער עדיוקעישאן און לאמיר פארשטיין דאס זייער גוט ער ברענגט דא ארויס זייער קלאר אז די מאדערענע ציבור איז וויכטיג פאר זיי די עדיוקעישאן וואס דאס מיינט לעבן חיי הפקר און אונז שטיימער אפיץ פון דעם. און דאס האלט אונז אונזער אידישקייט. און ער גייט אריין נאכאמאל ער גייט אריין מיט דעם מיט דעם יאפפעד איך האב שוין פארגעליינט ער פירט אויס אז די סיבה פארוואס אונז זענען מיר זיך מתנגד צו אים איז ווייל אונז האבן נישט קיין קריטיקל רעשאנאליטי איך זאג עס נאכאמאל וואס ס'מיינט די ווילינגנעס טו סאבדזשעקט בעליווס און אפיניענס טו די טעסט אוו ריזען און פרוף. יעדע זאך מוז ווערן אינטערזוכט און פארשטאנען. און ער מאכט אזוי ווייט אז די קינדער זאלן ווערן אפיקורסים און קוועסטשענען די בעליפס דאס איז די התנגדות צו די גאנצע חינוך. ער גייט אריין ביי מציצה בפה. אז די חסידים ממש זענען געגאנגען קעגן שכל, זיי האבן געהאלטן אז די הלכה וואס פארלאנגט מציצה בפה איז העכער די שטודיעס וואס האט געוויזן אז ס'קען ברענגען מח דעמעדזש קען ברענגען ברעין דעמעדזש, ממש. ער קען עס נישט פארשטיין. זאגט ער, די חרדי קאמיוניטי סטוד פירם אין איטס בעליף, די חרדים זענען געשטאנען אנטשלאסן אין זייער אמונה, אז ס'איז אימפאסיבל דעט עי פרעקטיס דעט דזשוס העוו פערפארמד פאר סענטעריס און ענדארסד ביי די תלמוד קוד קאוז הארם טו דזשויש אינפענטס. א רבש ע, ער לאכט זיך אויס. די חרדים האבן געהאלטן אז אזא שטארקע אמונה, ס'איז נישט מעגליך אז א מנהג, א מצוה וואס כלל ישראל טוט שוין אויף אזויפיל יארן, און ס'שטייט אין חזל, זאל גורם זיין שאדן פאר קליינע קינדער, און דאס איז די מציאות, יא אונז גלייבן מיר אזוי, דאס איז די מציאות אזוי, באט ער פארשטייט עס נישט דער דער דער עריק גאלדשטיין. זאגט ער, זאגט ער, די ארגומענט אז אינפענטס זאלן זאלן אויסשטיין א סכנה ווייל די עלטערן האבן אן אמונה,

זאגט ער אזוי, עט די סעים טיים, יעדע ארגאניזאציע וואס וויל אנקניפן באציאונגען מיט די חרדי סעקטאר, מאסט רעקאגנייז דעט איט קענאט אלסא אינגעידזש אין פובליק קריטיסיזם אוו דעיר וועי אוו לייף. אויב דו ווילסט נאכדעם זיך ווענדן קענסטו נישט קריטיקירן אפן אויף זייער התנהגות, ווייל זיי וועלן נישט מיטשטיין מיט דיר. אדער קענסטו יעצט נישט שטיצן די ארגאניזעישאנס לייק יאפעד, הו סיק טו ריפארם די פרעקטיסעס אין סאם וועי. ווייל יאפעד שטערן די ווייל ווייל יאפעד הייסט יעצט א מורא'דיג דארף מען גיין מיט חכמה זאגט ער ווילסט איינקלאפן מיט זיי ערלעדיגט אבער גיי מיט שכל און ער זאגט אז ער וועט מען וועט קענען העלפן דעמאלטס. ער זאגט אז מיט מיט אויפנעמען אידיש רעדנדע מענטשן וואס זענען אמאל געווען מעמבערס פון די קאמיוניטי און זיי האבן נאך שייכות, און אויך אקאדעמישע טרעינד ריסערטשערס וואס וועלן פארברענגען מיט די חרדישע אידיש אידן אין זייערע קאמיוניטיס, וועט נאנט ווערן מיט זיי און דעוועלאפינג רילעישאנשיפס אוו מיוטשעל רעספעקט.

דעט די חרדים סטריקטלי אן דעיר אוין וואוד העוו דיפיקאלטי דעוועלאפינג. זאגט ער אונזערע פרייע ארגאניזאציעס קענען העלפן דעוועלאפן פראגראמען פאר די חרדישע סעקטאר וואס די חרדים וואלטן אליינס נישט געקענט דעוועלאפן סאטש עז מאר סיריעס קאלעדזש

ס'איז פרעקטיקל, ס'איז א פרעקטיקל סעלושען, ווייל די חרדים ווערן גרעסער און גרעסער, זיי וואקסן מורא'דיג שטארק, ממילא איז זייער וויכטיג מ'זאל דאס צוזאמענשמעלצן. זאגט ער, ס'דא א גרויסע פראבלעם, אז אויב מ'וועט צאמברענגען די פרומע מיט די פרייע, זאגט ער, נאן ארטאדאקס דזשוס, די פרומע, די פרייע, וועלן סאפערן אנעקסעפטעבלי פראם חרדי אינטאלערענס אוו אדער פארמס אוו דזשואיש איידענטיטי. זאלן ליידן פון דעם. און כדי צו פארמיידן די קריזיס מ'זאל קענען אנהאלטן די ליבעראלע קערעקטער פון די פרייע, עט זיין נעסעסערי צו מ'זאל טרעפן וועגן אין די מידיום טערם צו אינקלוד די אי-ליבעראל חרדי סעקטער עס זאלן פארטיציפעיטן און קאנטריביוטן דיספייט די אינעוויטעבל קאנפליקטס און קאמפראמייז דעט איט ענטעילס. ס'עט זיין א שטיק איד, מ'זאגט. האט זיך געקויפט מזרח און מערב, האט מען דארף וויסן ס'איז זייער א וויכטיגע זאך, מ'דארף צאמברענגען די צוויי ארגאניזאציעס, מילא זאל מען ארבעטן מיט שכל. האמיר שוין געזען דא אזוי, דער עריק גאלדשטיין וואס ער איז, אז די מדינה הציונית וואס איז געווען געווארן ה' אייר, וויל אים נישט אנערקענען אלס איד, זיי ווילן אים נישט לאזן חתונה האבן, ער זאגט אים האט מען אויפגענומען דורך די פעדערעישאן צו מאכן קשרים מיט די היימישע ארגאניזאציעס, היימישע עסקנים וואס זענען גרייט צו קאלאבארירן. און מען האט אויך געזען אז ער זאגט קלאר אז אונזער סיבה פארוואס אונז האלט מיר זיך אן ערליך, ווייל אונז האבן חתונה פרי גרויסע משפחות און אונז האבן נישט קיין סעקולארע עדיוקעישאן. יאר צוויי טויזנט דרײַצן פֿערצן איז אויסגעוואקסן פעדערעישאן און איינס געווארן מיט דעם בחור. האט אים באצאלט דער קאלעדזש ווי פריער געזאגט און האט אנגעהויבן צו שרייען געוואלד, ער האט געלערנט אין היימישע מוסד, ער האט געלערנט אין בעלז, מען לערנט נישט קיין ענגליש, די בריוו וואס ער האט אריינגעגעבן די מסירה פאר די רעגירונג איז געשטאנען, מען לערנט נאר ליינען שרייבן רעכענען, מען לערנט נישט מען לערנט נישט אדער סאבדזשעקטס, און ער וויל מען זאל לערנען מער סאבדזשעקטס, און. די רעגירונג האט דאס געהערט דעם בריוו און איז געקומען קוקן צו מען לערנט צו ס'איז אמת וואס וואס יאפעד זאגט אדער נישט, מען לערנט די סאבזשעקט אדער נישט, יעצט איז געווארן גיידליינס אז מען דארף לערנען די סאבזשעקט, יעדער מענטש פארשטייט וואס איז די פראבלעם יעצט, יעדער מענטש פארשטייט די רעגירונג וויל זיך אריינמישן אין חינוך, וואס ווילן זיי זיך אריינמישן? יאפעד האט געבעטן מען זאל לערנען די דריי פיר סאבזשעקטס וואס מען האט נישט געלערנט, אזוי זאגט זיך, און די רעגירונג זאגט אז די געזעץ איז מיט אים, מען דארף יא לערנען די סאבזשעקטס. און די עסקנים זענען איינס געווארן מיט עריק גאלדשטיין, האבן געגרינדעט אן ארגאניזאציע וואס ליידער שוין אויסגעשמועסט באריכות זענען זיי געלאפן צו די רעגירונג און דארט איז אויך אויסגעוואקסן איינער וואס הייסט אבי דאס איז אויך א בוגר פון די פארשאלטענע מדינה הציונית פון בר אילן יוניווערסיטי וואס זיי לערנען און דארט איז געווען א פאר יאר וואס האט גערעדט ווי אזוי צו מאכן טשעינדזש ביי די חרדישע קאמיוניטי ער איז אויסגעוואקסן אלס א מציל ומושיע פאר אונז היימישע אידן נאכאמאל ווייס איך נישט וויאזוי מען קומט דא צוזאמען די מצילים אלעס די פסח פעקלעך די גזירת החינוך זעלבסט די די דער מאסטער באצאלט געווארן פון די פעדערעישן א קאלעדזש זיך אנגעהויבן צו שרייען די מצילים זענען דער וואס פירט אן די בארא פארק אפיס וואס איז עפיליעט מיט די פעדערעישן די היימישע אפיס וואס איז עפיליעט מיט די פעדערעישן טיילט זייער קינדער די פסח פעקלעך. ער מוז גיין צו מאטש ווייל איז פארלירט מען זיך, און זיי לויפן צו די רעגירונג פון די ערשטע מינוט מ'האט פארגעלערנט באריכות חול המועד פסח אז מען גייט מאכן קאמאן קאור, סיי ביי ענגליש, און מען גייט מאכן קאמאן קאור ביי לימודי קודש, דאס איז די קודש קוריקולום, דאס איז כ'האב עס דא, כ'האב תכנית הליבה. די זעלבע שורות ווי שטייט אין תכנית הליבה וויאזוי מען דארף לערנען תנ"ך אויף ליבה. די זעלבע זאך איז געמאכט אויפן קודש קוריקולום, כ'ווארט ווער ס'וויל עס באלד זעהן. דעי אלטאבי דער בוגר פון בר אילן יוניווערסיטי האט געוואוסט זייער גוט וואס ער טוט, מען האט קיינמאל נישט פארציילט אין אלע אימעילס, קיינמאל נישט געזאגט קיין ווארט וואס מען גייט טון מיט די תורה, זיי האבן איינגערעדט מען גייט נאר ווייזן די ידיעות וואס מען איז קונה בשעת מען לערנט די תורה. און מ'האט געווארנט יעדע אימעיל עקסטער זאלסט נישט רעדן צו קיינעם אויף די וועלט וועגן דעם קודש קעריקעלעם. האט דער אלטאבי געוואוסט פון ווי ער קומט און ער האט געוואוסט עס וועט ווערן א וויי געשריי. סאו האמער שוין דא דעם עריק גאלדשטיין, ריטשארד אלטאבי, אלעס געשטיצט פון די מדינה הציונית, פירן אן די גרעסטע ציונישע ארגאניזאציעס. און זיי זענען די מצילים, די גוזרי גזירות, און מען ווינדערט זיך פארוואס שוין זיבן יאר איז מען שלאגט זיך דא מיט קאנטשאר און חינוך און האלט און האלט ביי אלף אין ערגעץ מיט דאס איז מיר שארט דא א גזירה די רעגירונג אין קורצן איין וואס זיי האבן יעצט דא די נייע גיידליינס איך געפין איין פערעגרעף זאגן זיי קלאר נישט מער איין זאך מוזן זיי לערנען די סאבדזשעקט פון וואס דאס האט יאפעד געבעטן אין זייער קלאגע זאגט ער קלאר, זאגט ער אזוי, די אינסטראקשענס זאל זיין דורך א קאמפעטענט טיטשער וואס האט די סקילס, פארשטייט צו די טאפיקס וואס מ'גייט פארלערנען, מ'לערנט עס אויף די ענגלישע שפראך, מיט די צוויי זאכן איז אויך געווען די מסירה פון יאפעד אז דער טיטשער קען נישט קיין ענגליש, און איינע פון די טענות געווען אז דער טיטשער לערנט עס פאר אין אידיש, זיי האבן די צוויי זאכן וואס מ'האט נאכגעגעבן פאר יאפעד, און די דריטע זאך וואס שטייט דא איז, אז די אינסטראקשענעל פראגרעם אין די נאן פאבליק סקול עז עי האול אינקארפארעיטס אינסטראקשען אין מעטעמעטיקס, סייענס, אינגליש, אינגליש לענגווידזש ארטס און סאשעל סטאדיס וואס איז סובסטענשעל עקוויוועלענט וואס מ'לערנט אין די פאבליק סקול. זי זאגט קלאר פיר זאכן, מעט, סייענס, אי על עי, סאשעל סטאדיס דארף ווערן געלערנט אין די היימישע חדרים אזוי ווי מ'לערנט אין פאבליק סקול. זי לייגט צו נאך אביסל ידיעות, סיטיזענשיפ, היסטערי, דעמאלטס האט די פערבל עקט, די קאנסטיטושען,
מיר זאלן נישט ווערן פארוואונדעט אין הייוועי עדיוקעישן וואס מען קען זאגן אז אויב קאמען קאור איז ווי די משנה פון רבינו הקדוש און מען מעג עס לערנען קען מען זאגן אויף פייער פריווענשן פייער דריל דאס איז ונשמרתם מאד לנפשותיכם מען מעג עס זיכער לערנען אדער אויף די פערדע לעד מען וואלט זען די עיקר די גזירה וואס די רעגירונג מישט זיך אריין איז די בקשה פון יאפעד אז מען לערנט נישט סאושעל סטאדיס, סייענס, מעט און אי על עי האט די סיטי געזאגט זיי זענען גערעכט, מען דארף עס יא לערנען. אונזערע עסקנים וואס זענען אונטער די ציוניסטישע שישקעס וואס האבן אונטערגעהעצט דעם יאפעד זאל זאגן אז מען לערנט נישט קיין ענגליש, וואס זיי אליין האבן געזאגט אין דעם ריפארט אז דאס איז די סיבה וואס האלט אונזער אידישקייט. איך האב שוין פארגעליינט חול המועד פסח, כ'וועל שוין נאכאמאל דורכליינען מען זאל זיך דערפרישן אז יאפעד אין זיין רעפארט האט האט געברענגט פון דעם פראפעסער אז מען וואלט ווען געלערנט אזוי ווי אין די פאבליק סקול די פיר סאבזשעקטס ווי ער האט אויסגערעכנט וואלט ארויסגעקומען די תוצאות אז איך וואלט נאר גערעדט וועגן די מעלות פון אינדיווידועל אינדעפענדענס אבאוט די רעכט צו טשעלענדזשען די רעביניקעל אוטאריטי. אבאוט אלע קולטורן אבאוט תועבה נעמען עוואלושיע רעכטן אויסמישן אלע קולטורן אבאוט עוואלושן אפיקורסות אבאוט גיין אין קאלעדזש אבאוט סייענטיפיק אבאוט סייענס געפינסן וואס זיך שטויסן מיט די תורה די אלע זאכן דאס איז נישט קיין סאבדזשעקט טשעלענדזשן רעביניקעל אוטאריטי איז נישט א סאבדזשעקט דאס איז א תוצאה וואס קומט ארויס פון לערנען ELA, סאושעל סטאדיס און סייענס, דאס וואס איך האב אפגענומען פון סאושעל סטאדיס איז צו זען דין קלאר אז מען דארף אויסמישן מחבר זיין און זיך באקענען מיט אלע קולטורן און אלע רעליגיעס וואס דאס שטעלט צו א חלק פון דעם זאך דא. קאמען קאור איז א איז קאלעדזש און קעריער רעדי וואס דאס לערנט אויס די אימפארטענס אוו יוניווערסיטי עדיוקעישן. און טשעלענדזשן רעביניקעל אטאריטי, אזוי ווי צום סוף עריק גאלדשטיין האט געזאגט וואס מיינט עדיוקעישאן, אז יעדע יחיד זאל קענען טראכטן פריי, קריטיקל פערסאנאליטי, דאס אלעס איז אויב מען גייט לאזן די רעגירונג זיך אריינמישן אין די חינוך. און לאמיר זעהן ווייטער. די רעגירונג מוז געבן זעכציג טעג. צו לאזן הערן. מען מעג זאגן אז מען איז זיך מתנגד צו די גזירה. איז וואס איז די גזירה? יאפעד בעט זאגט אז מען לערנט נישט די סאבזשעקטס. קומט די גאווערמענט זאגט מען מוז לערנען די סאבזשעקטס. יעצט די עסקנים וואס זענען געבינדן הענט און פיס אין די ציוניסטישע שישקעס פארכאפט די די גאנצע די גאנצע געגרינדעטע ארגאניזאציע וואס דארף צו ראטעווען די חינוך יעדער איינער מיינט אז מען ראטעוועט די גזירה און יעדער איז שטיל און די רבנים אלעס נעבעך האט מען פארנארט און דערציילט נישט דעם אמת כ'פאל איינער דא האט געשיקט היינט יאפעד היינט זאגט אויף זיין וועבסייט אז מען דארף שרייבן פעטישענס לטובת די גיידליינס און וואס שרייבט ער אז אויב ס'וועט אדורכגיין די רעגולעישאנס, וועט עס סערוון עז די קרושעל מעקעניזעם טו אינשור דעט די טענס אוו טאוזענס אוו סקול טשילדרען אטענדינג אולטרא ארטאדאקס ישיבות אקראס ניו יארק, צו פארזיכערן אז די צענדליגע טויזענטע קינדער וואס גייען אין די חרדישע ישיבות, ריסיווינג די בעיסיק אינגליש, זאלן באקומען די בעיסיק אינגליש, די אינגליש לענגוויטש ארטס, מעט, סייענס און סאושעל סטאדיס עדיוקעישאן טו וויטש זיי אר ענטייטעלד ביי סטעיט לאו. יאפעד זאגט אז מען זאל שיקן א פעטישאן פאר די רעגירונג באשטעטיגן די גיידליינס וואס גייט זיין איינמאל ס'וועט אדורכגיין די גיידליינס וועלן די קינדער באקומען בעיסיק ענגליש, מעט, סייענס און סאושעל סטאדיס און ער איז צופרידן. און ער איז צופרידן. ס'גייט שוין ארויסקומען דער תוצאות כ'האב פארנט א מינוט צוריק, וואס ער שרייבט אין זיין רעפארט אז קינדערלעך חס ושלום זיי ווען עס איז א תירוץ איר וועגן אלע שמוץ און אלע אפיקורסות. דאס זאגט יאפעד. איז די עסקנים סאמ סאמ זענען פארבינדן מיט די ציוניסטישע שישקעס וואס שטייען אונטער די גאנצע גזירה, לאזן נישט, אפילו יעצט, זיך מתנגד זיין צו די גזירה זעלבסט וואס דאס איז די סאבדזשעקט. די רעגירונג וויל זיך אריינמישן אין חינוך און זאגט מען זאל לערנען די סאבדזשעקט וואלט איך געדארפט קומען אפראווירט? ניין איך וויל נישט לאמיר זען די קריאת הקודש פון די רבנים לעצטע מאל פאר די גיידליינס וואס מען האט געשריבן פאר פערלס לאמיר זען וואס זיי שרייבן יעצט פאר תשע"ט אונטערגעשריבן

אז מען זאל לערנען סאושעל סטאדיס, סייענס און מעט און ענגליש, דאס האט ער געבעטן און ער שרייבט דאך היינט אויף זיין וועבסייט אז אויב דו גייסט דאן עפן דאס לערנען. ממילא א חלק פון די חובת השתדלות איז לשלוח מכתבים להכריז להודיע להם שאנו מתנגדים בכל התוקף להתערבות של הממשלה בסדר החינוך. די רבנים זאגן מ'זאל שיקן א פעטישן אז אונז זענען מתנגד אז די רעגירונג זאל זיך אריינמישן אין סדר החינוך. וואס מיינט דאס? אז מען זאל זאגן יאפעד בעט די פיר סאבדזשעקט, די רעגירונג זאגט מען דארף עס לערנען די פיר סאבדזשעקט, זאגן די רבנים מ'זאל זאגן פאר די רעגירונג איך וויל נישט לערנען די פיר סאבדזשעקט. איז דאס וואס שטייט אויף די ארגאניזאציע'ס פעטישן וואס די רבנים הייסן אונטערשרייבן? אדער מ'מאכט סתם חוזק פון די רבנים? לאמיר זען די נייע בריוו וואס איז ארויסגעקומען יעצט פון די רבנים. ס'איז די זעלבע זאך. ס'איז א שרעקליכע גזירה.

חובת השעה, אויך אין דרכי חובת השתדלות, לשלוח מכתבים אל הממונים מטעם הממשלה, להכריז ולהודיע להם שאנו מתנגדים בכל התוקף להתערבות של הממשלה בסדר החינוך. די רבנים זאגן אז מען יעצט אז מען דארף לאזן וויסן מען איז זיך מתנגד אז די ממשלה זאל זיך אריינמישן בסדר החינוך, וואס מיינט דאס? נאכאמאל, יאפעד האט געבעטן מען זאל לערנען די פיפט סאבזשעקט, ער זאגט היינט אויף זיין וועבסייט אז אויב מען מאכט גיידליינס וועט מען לערנען דאס, עס איז פארזיכערט אז מען זאל לערנען די פיפט סאבזשעקט. זאגן די רבנים אז מען דארף זאגן ניין איך וויל נישט לערנען די פיר סאבדזשעקטס, איז די עסקנים מאכן זענען מבזה די גדולי ישראל אז עס איז נאכנישט געווען אזוי זייט די וועלט שטייט מען גייט צו זיי מיט א צעטל אז זיי זאלן שרייבן א צעטל אז מען דארף זיך מתנגד זיין די רבנים פארשטייען דאס טאקע אזוי יאפעד בעט מען זאל לערנען סאושעל סטאדיס סייענס און אי על עי מעט איז א שרעקליכע גזירה מען דארף זאגן אז ניין יעצט לאמיר זען וואס איז די פעטישן וואס זיי האבן ארויסגעלייגט פאר די גאס. איז עס טאקע וואס זיי האבן פארגעשריבן פאר די רבנים, אדער פאר די רבנים זאגט מען נישט, מען ווייזט ניטאמאל דעם בריוו, איך וועל פארליינען נאך איין שורה פון יאפעד, וואס האט געשריבן דעיט צוויי טויזנט און צוואַנציק, א פרוי געשריבן, ער זאגט אז חסידישע בוי סקולס, מען לערנט זייער ווייניג, און זיי האבן באקומען זיראו אינסטראקשענס אין סאבדזשעקטס סאטש עס ענגליש, מעט, סייענס, סאושעל סטאדיס, יא, אר עני אדער סאבדזשעקט ווייל די פיר דא רעכנט ער אויס אי על עי מעט סייענס אז מען באקומט נישט קיין מען לערנט נישט די פיר סאבדזשעקטס דאס איז וואס ער שרייבט און מען זאל אפהאקן די געלטער זאגט ער נאכאמאל יאפעד עס איז א בריוו פון יאפעד אז מען לערנט נישט די פיר סאבדזשעקטס יעצט קומט מען צו די רבנים מען געבט ארויס א קול קורא. מען זאגט אז זאלן הייסן די ציבור שרייבן בריוו אז מען איז זיך מתנגד מען זאל זיך נישט אריינמישן און יעדער איינער פארשטייט אויב ער בעט די פיר זאכן און די גאווערמענט האט אים נאכגעגעבן דארף מען שרייבן א בריוו אז מען איז זיך מתנגד צו די פיר צו די פיר סארטעס פון חינוך איז לאמיר זעהן וואס שטייט אויפן פעטישן פון די ארגאניזאציע די וועלן נישט גלייבן דא מאמר המוסגר. פארגעסן צו זאגן דא אז עס איז דא איינער גלעד מלאך אין ארץ ישראל וואס ער ארבעט דארט צו משנה זיין די סדר הלימודים אין ארץ ישראל פון די ציוניסטישע מדינה, און דארט די פרומע ציבור האט זיך נישט געלאזט און נעמט זיך נישט קיין געלט פון די מדינה און זיי האבן געשטעלט א ווידערשטאנד און ער קומט דא קיין אמעריקע זיך לערנען ווי אזוי עס איז געלונגען פאר די ארגאניזאציע צו מאכן שינויים אין די מוסדות וואס מען האט זיך געבראכן האט ער ארויסגעגעבן א גאנצע מחקר א שטודיע פון הונדערט ניין זייטן ער שרייבט אז יא די ארגענעזאציע האט באוויזן צו מאכן שינויים אין די מוסדות און צו סוף האט צו וועם ער האט אלץ גערעדט ער האט גערעדט צום מנהל כללי פון אגודת ישראל באמעריקע ער האט גערעדט
פון איינער פון די פעדערעישן פון ניו יארק ער האט גערעדט צו פראפעסאר היילמאן וואס ער האט געשריבן דעם רעפארט פאר יאפעד איך האב פריער פארגעליינט די אלע זאכן וואס ער באוויינט וואס די קינדער וואלטן ווען געהאט ווען מען וואלט עס געלערנט צו כלערליי מינים סייענס קארסעס דעם האט מען אויך גערעדט ער ווייסט צו זאגן אז ס'איז דא טשעינדזש ער האט געלערנט נפתלי מאסטער מנהל כללי ומייסד יאפעד. ער האט גערעדט צו דעם פארווערד צייטונג שרייבער, ער האט גערעדט צו א ישיבה אוניווערסיטי איינעם, ער האט גערעדט צו אבי שאפראן דובר אגודת ישראל אוו אמעריקע, און קאטאפולט לערנינג דאס איז די ארגאניזאציע וואס מען נוצט די מוסדות פאר טייטל וואן, דארט שניידט מען אריין בבשר החי. און זיי אלע ווייסן צו זאגן אז עס איז געלונגען צו מאכן טשעינדזש, און כ'האב דא אן ארטיקל וואס ער האט געשריבן אין מדינת ישראל אין א ציוניסטישע צייטונג, און ער זאגט דארט אז עס איז געקומען צייט ווען עס איז געווארן די נייע רעגירונג אז מען דארף אנהייבן צו מאכן א שטרענגע אזוי ווי אין אמעריקע, אז מען דארף אנהייבן צו לערנען זאגט ער ליבה אין ארטאדאקסישע מוסדות. און ער זאגט אזוי, די דריטע טשעינדזש וויטש איז אינקלודעד אין די קאלישען אגרימענט פאר די ניו גאווערמענט, מ'האט געמאכט א דריטע זאך וואס איז א תנאי אין די קאליציע, און פערהעפס די מאוסט סיגניפיקענט אוו אלל, און אויך די וויכטיגסטע פון אלעם, וואוד ריקווייער סקולס ריסיווינג סטעיט פאנדינג, מ'רעדט דא פון מדינת ישראל, אלע מוסדות וואס באקומען געלט טו טיטש קאור קוריקולום סאבדזשעקטס. ענד פראמאוט די סטעיט אלטרא ארטאדאקס סקול נעטווארק סקולס וואס אינקלודן סעקולער סאבזשעקטס אין זייער קוריקולום. זאגט ער ס'איז שוין א אלטע פארמאלע פארלאנג אז די מוסדות דארפן טיטשן די קאור קוריקולום, באט זייער ווייניג שעות זענען אוועקגעגעבן פאר דעם, און די אינספעקשאן וואס מ'טוט עס אונטערזוכן איז א דזשאוק. דאס קומט פון די פאליטישע פאוער וואס די חרדים האבן געהאט, מילא זאגט ער אויב עס וועט געלונגען יעצט די דריטע תנאי אין די קאליציע וועט דאס האבן א שטארקע פאזיטיווע און א לאנגע טערמיניגע אפעקט אז די חרדים זאלן זיך קענען אויסמישן מיט די פרייע געזעלשאפט. דאס איז ער זאגט מען האט דא פֿינף און פֿערציק טויזענט כולל אינגעלייט בקיצור און דאס וועט מאכן סדר. מען דארף מאכן אינספעקשאן וויזיטס צו די אלטרא ארטאדאקס סקולס וואס באקומען געלט, אזוי ווי אלעס וואס שטייט יעצט אין אונזערע גיידליינס, און איז ער שרייבט ער דארט פאר וואס די מדינה הציונית האלט שוין אז היות ראש יאסע האבן זיי אריינבאקומען באקן פאר יממ אז מען קומט שוין קיין אמעריקע זען ווי אזוי עס איז געלונגען וויאזוי איז געלונגען פאר דעם פאר די אמעריקאנער עסקנים מסורים וואס ארבעטן האנט ביי האנט מיט די פאליטישע שישקעס וויאזוי איז זיי געלונגען צו מאכן טשעינדזש? אז לאמיר זען די פעטישן וואס זיי האבן ארויסגעשטעלט און וואס פארחתמ'ן זיך אידן עד היום הזה דערמיט. שוין אסאך גערעדט דערפון, איך וויל נאר געצערעווען מיט איין שורה. איי טשאוז, כ'האב געטשוזט, בקיצור. א בריוו וואס הייבט זיך אן איי טשאוז, דאן איז עס שוין נישט גוט. א איד שרייבט נישט איי טשאוז. איך דארף שרייבן איך מוז, איך בין מחיוב. ס'איז איינע פון די סימנים סיגנאלן אז ס'איז אייטש אוט. האלאנג געהאט אין פייט מיטן צווייטן פערעגרעף. זאגט ער איים נאט טאלקינג אבאוט אינגליש, מעט, סאושעל סטאדיס ענד אדער סאבזשעקטס דעט אר אלרעדי טאוט אין אוער ישיבות. זאגט דער פעטישן זיך אה איך רעד נישט, מיינע טענות איז בכלל נישט אויף ענגליש, מעט, סאושעל סטאדיס און אנדערע סאבזשעקטס וואס מיינט סייענס, ווייל אין די אנדערע פעטישן וואס מ'האט געגעבן פאר תורה ומסורה דארט האט ער נישט מורא געהאט ארויסצושרייבן. פאר די היימישע האט ער מורא געהאט ארויסצושרייבן, שרייבט ער נאר ענד אדער סאבזשעקט, כמעט די אלע קאר סאבזשעקטס וואס איך פיר פאלגן היינט פון די גיידליינס. סא נאכאמאל, יאפעד האט געמסר'ט מען לערנט נישט די פיר סאבזשעקטס, קומט די רעגירונג און זאגט מאכט א גזירת החינוך אז מען דארף לערנען די פיר סאבזשעקטס, קומען די רבנים און מ'זאגט אז מען זאל שרייבן כ'בין מתנגד בכל התוקף להתערבות בסדר החינוך, און מען שרייבט עפעס נישט אז וואס? איי איך רעד נישט פון די סאבזשעקטס! די פיר סאבזשעקטס וואס יאפעד בעט און די רעגירונג בעט דאס פארלאנגען היש לך טענות גדול מזו איך איך גיי נישט אריין אין אלע אנדערע טיפשות וואס איז געטאן דא ס'איז נישטא קיין איין ווארט איך קען זאגן וואס שטייט נישט אין דעם בריוו ס'איז נישטא קיין איין ווארט התנגדות פאר די בקשה פון יאפעד און פון די רעגירונג קעגן די סאבזשעקט ס'נישטא קיין איין ווארט התנגדות אז מען טאר דאס נישט לערנען, ס'נישטא קיין איין ווארט אז איך בין א איד און איך טאר עס, איך בין פארבאטן מצד התורה, ס'שטייט נישט דא אז טאמער די גייסט עס מאכן גיי איך דיך נישט פאלגן, וואס די רעגירונג האט לעצטע מאל ווען זיי האבן דורכגעגאנגען די בריוו האבן זיי דאס קלאר געשריבן, איך וועל פארליינען אויף די צעטל דא, זיי האבן געגעבן א פרעזענטעישן אווערוויו פון די בריוו וואס זיי האבן באקומען פון די קאמענטס האבן זיי געשריבן אפאר זאכן. אינפארסמענט פראבלעמס האבן זיי געשריבן, און מענטשן האבן געשריבן אין די בריוו, פיפל וויל רעפיוז טו קאמפליי וויט די פראפאוזד רעגולעישאנס, פארטיקולערלי ווען איט גאוס עגעינסט זייער רעליזשעס בעליפס, סא זיי האבן א פראבלעם צו אינפארסירן די גיידליינס, ווייל מענטשן האבן געשריבן אין די בריוון אז ס'איז קעגן זייער אמונה און ממילא גייען זיי נישט פאלגן. איז איינע פון די סיבות פארוואס זיי האבן געזאגט אז זיי גייען נישט מאכן דעמאלטס די גיידליינס. אבער די ארגאניזאציע וויל נישט שרייבן אינעם בריוו אז אונז זעמיר זיך מתנגד און אונז גייען מיר נישט פאלגן. ווילען נישט שרייבען אונז זעמיר רעליגיעזע אידען און קען מיר נישט פאלגען, און זיי ווילען נישט שרייבען קיין איין ווארט התנגדות אויף די סאבזשעקט וואס יענער בעט מען זאל יא לערנען וואס ער ווייסט אויב מען לערנט די סאבזשעקט דאס מח וואס מען לערנט אין פאבליק סקול איז א שמד, עס שטייט פארקערט, איי עם נאט טאלקינג אבאוט ענגליש, מעט, סאושעל סטאדיס ענד אדער סאבזשעקטס דעט אר אלרעדי טאוט. טאטש איז אזוי, דער עולם קוקט נישט וואס יאפעד בעט, מען קוקט נישט וואס די רעגירונג בעט יעצט, און מען קוקט נישט וואס די רבנים האבן געהייסען מען זאל חתמ'נען. קענסט שוין חתמ'ען א פעטישן און מען חתמ'עט די בריוו איז דא מען קען די אידן חתמ'ען דעם פעטישן מען קען אויך גיין אויף יאפעד יאפעד'ס וועבסייט און דארט חתמ'ען א פעטישן מען קומט אן צום זעלבן ציל ביידע זאגן דעם זעלבן זאך. ער זאגט די פיר סאבדזשעקט לערן איך שוין נאר די עדישאן אוו מעני אדער קלעסעס אנדערע קלאסן ער רופט אן קלאסן דאס איז דעפיברילעיטער מיט די פייער סעיפטי מיט די פייער פריווענשאן ס'האט פיהל אויסגעהערט און צוגעלייגט די אנדערע קלאסן איז א קלאס דאס איז נישט קיין סאבדזשעקט. מען לערנט אבער עס איז נאר דעפיברילעיטער די היסטערי. מיט דעי זאגט ער האב איך א פראבלעם ווייל דאס איז נישט קיין קאור סאבדזשעקט און איך גיי דארפן דיספלעיסן און איך האב נישט קיין צייט עס אריינצופושן אין די חדר. כ'האב שוין פריער געזאגט בדרך אגב אז דאס קען זיין אויב דאס איז די פראבלעם איז די אלטע שמאטע און אויף דעם קען זיין מ'קען טרעפן א היתר צו לערנען. אבער אויף די קאור סאבדזשעקטס וואס דאס לייגט יאפעד דעם דגוש וואס דארט ווייטער ליגט דער שמד. און דאס פארלאנגט די רעגירונג בכל החומר, און די רבנים האבן געהייסן מען זאל שרייבן בריוון אז אונז זענען מתנגדים בכל התוקף להתערבות של הממשלה בסדר החינוך פון בנינו וואס דאס בעטן זיי, שרייבט גאר א פעטישן אז איך האב גארנישט קעגן דעם, איך לערן עס שוין, איך האב נישט קיין פראבלעם עס צו לערנען? לויט די וואס זענען נישט מתנגד, איז מען דאך נישט קיין טענה גערעכט אז מען טאר עס נישט לערנען. זאל מען וויסן, אויב יאפעד בעט די פיר סאבדזשעקטס, דער אפיקורס, און ער האט געשריבן אין זיין ריפארט אז אונז זעמיר נישט ווייסט מען נישט פון צו איידעם אפיקורסות און מנוולות, און ער בעט די פיר, זאל מען וויסן אז ס'קומט פון דארט, מען קען אים געטרויען, מען קען אים געטרויען, וויאזוי האט מען נישט מורא אונטערצושרייבן אזא בריוו, און וויאזוי שעמט זיך נישט די עסקנים וואס זענען חברים מיט די ציוניסטישע שישקעס וואס זיי שטייען אונטער די גאנצע גזירת החינוך. און זיי לאזן נישט די רבנים הערן די פאקטן צו מאכן סתם במאמר המוסגר איך האב דא ביידע בריוון פון תשע"ט מ'גייט נישט שרייבן פאר זייער פעטישן און פון יעצט ס'נישט דא קיין איין חתימה וואס איז גע'חתמ'עט דעמאלט וואס האט יעצט גע'חתמ'עט ווייל די אלע רבנים פון לעצטע מאל האבן שוין איינגעזען אז זיי זענען סתם לייצים האבן געמוזט יעצט נעמען פינף פרישע חתימות. ווי ווי קען מען דאס טוהן? ווי קען מען גיין? זיי שרייבן אז מ'האט שוין איבער דרייסיג טויזנט חתימות אויף די פעטישן, וואס איז קלאר. איך האב נישט נישט אן נישט בכלל נישט קיין פראבלעם מיט דעס איך לערן עס שוין לאנג איך טו שוין למעשה סאו וואס איז די חילוק פון יאפעד ביז פיל? לאמיר גיין זעהן די אנדערע פעטישן וואס די רבנים האבן געמאכט צו דא איז דא שטייט א פעטישן א פעטישן פאר די גיידליינס איך טוה דאס סאבמיטן מיין אפאזישן צו פראפאוז גיידליינס אישוד ביי ניו יארק סטעיט עדיוקעישן דעפארטמענט ריגארדינג אינפארסירן די דזשענעראל סטאדיס אין פריוואטע סקולס. פאר טויזנטער יארן האבן אונז געלעבט אלס ערליכע אידן עז טרו טוירע רעלידזשעס דזשוס. עס איז אונזער גאט גיווען אבליגעישן אריבערצוגעבן אונזער רעלידזשעס אמונה און מענער אוו לייף לויט די אידישע דת פאר אונזערע קינדער און אונזערע דורות. אונזער ווייטאג, די יעצטיגע רעגולאציעס זענען א דירעקט אינפרינדזשמענט אויף אונזער רעלידזשעס אמונה. אויב די רעגולאציעס ווערן אדאפטעד, דאן די אידישע תורה קאמיוניטי וואודנט בי עיבל טו אבייד דעם, ענד וואוד בי קאמפעלד טו יוז אלל מיענס טו קאנטעסט איט אין עני וועי פאסיבל. אויב גייט עס דורך גיין זאגט מען קודם, קודם זאגט מען די התנגדות און איך גיי דאס נישט טון. וואס די רעגירונג האט דאס געשריבן, געזאגט. דאס איז איינע פון די סיבות וואס זיי מאכן נישט די גיידענס, זיי האבן זיי האבן אן אינפארסמענט פראבלעם, קודם שטייט דאס סיפור און די ערליכע בריוו פון פון די פעטישן, שרייבן זיי ווייטער, פאר דזשוס די ענטייער תורה עדיוקעישן סיסטעם אינקלודינג רעלידזשען און דזשענערל סטאדיס, פאר ערליכע אידן איז די גאנצע עדיוקעישן סיסטעם אריינגערעכנט די די לימודי קודש און לימודי חול ווערט איז דיירעקטעד דורך האולי תורה וועליוס הענדעד דאון ביי די אלמייטי פון בארג סיני, עס שטייט אין גמרא און הלכה, יעדע אינדרויסענדיגע דירעקט, יעדע אינדרויסענדיגע אריינמישעניש אין אונזער חינוך סיסטעם, וועט ווייאלעיטן און צוטרעטן אונזער רעליגיעזע וועי אף לייף. אידן, תורה אידן אין אלע דורות האבן געגעבן זייער לעבן און פארמעגן צו באשיצן אונזערע תורה ווערטן. ברענגט מען דא נאכאמאל ארויס אונזער מסירות נפש קעגן דעם. אונזערע עלטערן געקומען נאך די מלחמה דא, געקומען קיין ניו יארק געקומען זוכן רעליגיעזע פרייהייט, אוועק פון אלע דיקטעיטערשיפס האבן מיר מצליח געווען דא, אוועקשטעלן א תורה עדיוקעישאן סיסטעם וואס האט מצליח געווען פאר צענדליגע יארן, אוועקגעשטעלט הונדערטער טויזנטער סוקסעספול מענטשן וואס האלטן געזעץ און זענען פראדאקטיוו מעמבערס אין סאסייעטי, אונז קען מיר זיין פראוד פון אונזערע תוצאות פון אונזער וועי אוו לייף, סאם אוו די ווייניגסטע טאן קריים, דראגס און אלע פראבלעמען. איך אלס א תורה דזשו האב אויך אויסגעקליבן צו עדיוקעיטן מיינע קינדער און אייניקלעך אזוי ווי אזוי ווי די וועג די תורה אידן זענען זענען געווארן עדיוקעיטעד אין די פעסט, דיס איז אווער גאד גיווען אבליגעישאן. ווייל דאס איז אונזער, דער אייבערשטער האט אונז מחייב געווען אזוי צו טון, פארדעם האב איך עס געטון, דיס איז אווער גאד גיווען אבליגעישאן, ענד ווי וויל טרענסמיט דעט עקזעקט תורה עדיוקעישאן וועליו, זיי האבן איבערגעגעבן די זעלבע תורה חינוך פאר אונזערע אינגע קינדער. עז פער די קליר סטריקט תורה רולס דעט ווי אר אינסטראקטעד, אוו די תורה הלכה ענד גיידענס פון אווער ספיריטשעל לידערס ענד האולי ראבייס הו פאונדעד אנד עסטעבלישט אווער תורה סקולס היר אין ניו יארק, אווער עדיוקעישאן סיסטעם קאווערס ענטיירלי וואט אווער טשילדרען ניד טו פולפיל, זאגט ער אז לויט אונזערע הוראות אונזערע רבנים, אונז געמער, אונזער חינוך דעקט אלעס וואס אונזערע קינדער דארפן אנקומען מצליח זיין אין לעבן, דארפן גארנישט מער צולייגן. דאס איז דאס איז אונזער בעליף און היסטאריק פראקטיס זינט זענען מיר הערגעקומען דא נאך די מלחמה אין ניו יארק, און די גאווערמענט האט עס אנערקענט, קיינער האט עס נישט געשטערט, פאר אלמאוסט א סענטערי נאו, ניו יארק סטעיט האט רעספעקטעד אונזער רעליגיע, געוועליוט אונזער טראדישן, און זיי האבן געשאצט אונזערע וועליוס, זיי האבן אפרישיעטעד אונזערע עדיוקעישן סיסטעם, און זיי האבן באוואונדערט אונזערע אוטקאמס, זיי האבן סופארטעד אונזער סוקסעס.
אונז זעמיר דיפלי טראבעלד צו זעהן אז די פראפאוזד רעגולאציעס רידזשעקטן די גאנצע היסטאריע, און אינסטעד איז אן אטאק אויף אונזער פרידאם אויף רעליגיע און אונזערע רעכטן צו פראקטיצירן רעליגיע אן די מדינה זאל זיך אריינמישן און איבערקוקן וואס דאס איז פראטעקטעד ביי די רייט טו פרי עקסערסייז פון רעליזשן וואס שטייט אין די ביל אוו רייטס פון די אמעריקאנער קאנסטיטושען. ס'איז אזוי, איך די אונטערגעשריבענע, איך פעטישן יור האנער, וועסט גיין וואוטן די רעגולאציעס, אדער אפילו א וועריעישן אפילו מ'גייט אביסל טוישן, זאלסט וואוטן נאו. וועסט אריינגיין אין היסטאריע אז אז דו האסט זיך אנגענומען פאר די פאר יוניווערסעל יומען רייטס און פרידאם וואס איז באשיצט דורך די קאנסטיטושען. זאגט ער אזוי, איף דיס רעגולעישן שעל פעס, און מ'גייט עס יא דורכגיין, ווי קענאט אבעי דעם, גיימיר עס נישט פאלגן, און וויל בי אבליגעיטעד. אבליגעט טו פייט טו דעפענד אווער סעלף סאושעליסט וועט מוזן זיין געצווינגען דאס צו פייטן סינס אווער הייעסט אבליגעישאן איז טו אבעי גאד און די העכסטע זאך וואס מוז מיר טון איז צו פאלגן רבונו של עולם איידער ס'איז יומען לאוס וואס וועט אונז פארסן צו ווייאלעיטן זיינע הייליגע קאמענדמענטס איך בעט דיך טו אונז נישט פלאצירן אין א פאזיציע ווי אונז זאל מיר מוזן זיין ענגעידזשד אין נאן קאאפערעישאן נישט פאלגן. געבן די מעגליכקייט צו זיין לאיעל לאו אביידינג ניו-יארק רעזידענט, ממילא וואוט נאו. ס'איז בלויז א אידישע התנגדות אויף די עצם זיך אריינמישן, מען דארף שוין נאך א גרויסע סכנה וואס איז דא אז די רעגירונג נעמט זיך די רעכט צו געבן א לייסענס אז א מוסד קען נישט עקזיסטירן אדער זיך עפענען אן דעם וואס זיי געבן אריין א פלאן פאר די רעגירונג אויף די לימודים און די רעגירונג זאגט אז דו ביסט געזעצליך און קענסט זיין אפן אפילו יעצט זאל די לימודים נישט זיין קיין סכנה. ס'איז א גרויסע סכנה. אבער דאס אז א מוסד זאל דורכגיין די איין נקודה נאר. אז א מוסד מוז האבן איין מאל א פאר יאר אינספעקשאן אויף די לימודים. דער גוי ווערט משוגע פון שעה צו שעה. איך זאג עס נאכאמאל. ס'קומען ארויס קאורט קעיסעס יעדע שעה. קומט ארויס א נייע קאורט קעיס וואס די מתוקנים שבאומות ווערן באהאגלט פון די מושחתים אין אמעריקע מיט כל מיני גזירות. איך רעד וואס די גוי האט א פראבלעם. איך וויל נישט זאגן ברבים דא קלאר וואס איז היינט געווען אין ארעגאן, רחמנא לצלן, צו זאגן אז אידישע מוסדות מוזן האבן אן הסכמה צו קענען זיין אפן, די רעגירונג זאל פלעין אריינקוקן, זאל גארנישט זאגן, פלעין דארפן זאגן, די רעגירונג גייט זאגן איך גיי קומען קוקן איינמאל א שמיטה זען וואס דו לערנסט און זאגן צו דו מעגסט זיין אפן צו נישט, דו האסט א רעכט הייסן סקול, דאס איז א שמד, אפילו זיי וואלטן גארנישט יעצט געבעטן. און כל שכן וכל שכן זיי בעטן געלט. ער האט דעי פאזישן וואס איך האב פריער געזאגט, זאגט זאגט אזוי אז איך האב געטשויזן א ישיבה עדיוקעישן פון מיינע קינדער ווייל לערנען תורה און תלמוד איז די מאוסט אימפארטענט אבליגעישן זיי זייער א וויכטיגע אבליגעישן ס'איז גארנישט מער ס'איז גארנישט מער וויכטיג פאר מיר אז מיינע קינדער זאלן זיין רעיזד אז א מעמבער צו א צו אבזערווענט דזשואיש קאמיוניטי סאיז דא א קאמיוניטי וואס הייסן אבזערווענט דזשוס. די גרופע, עס איז דא א גרופע דזשואיש וואס זענען נישט אזוי אבזערווענט ווי די קאנסערוואטיווס און זייערע גאלדשטיין. איך וויל אז עס איז מיר זייער וויכטיג, נישט אז איך מוז, נישט קיין מוז, עס איז זייער וויכטיג מיינע קינדער זאלן זיין א מעמבער פון די דזשואיש קאמיוניטי, ווי מען טוט דארט, דארט דארט טוט מען אין יענע קאמיוניטי, אויב איז ער דארט א מעמבער, טוט מען דארט פרעקטיסן די דזשואיש רעליזשען, און מען ווערט עדיוקעיטעד אין די טעקסטן פון די אידישע טעקסט. מילא וואס יעצט?

אז מען זאל עס באשטעטיגן זאל עס מוזן לערנען וואו מ'נעמט ארויס דעם אייבערשטן פון בראשית ברא אלקים. שרייבט מען דא אז וואס די גוי'אישע וואס לערנט אויס סטאדי סייענס און מעטס דאס געבט נישט קיין וועליו פאר די אידישע לימודים. דאס איז נישט נישט אז דאס געבט נישט קיין וועליו פאר אידישע לימודים, זיי בעטן אז צולייגן אסאך סאבדזשעקטס, דאס גייט אים אפעקטן מען דארף דיספלעיסן דזשואיש סטאדיס, מען דארף רוקן דעם דזשואיש סטאדיס. איך רעד נישט פון ענגליש מעטס סאושעל סטאדיס און אנדערע סאבדזשעקטס וואס דאס ווערט געלערנט אין ישיבות. ווייל דאס לערן איך, און דאס האבן מיר שוין פריער געשמועסט, דאס איז דאס איז דאך וואס יאפעד בעט. נאר דאס בעט יאפעד לכל אורך הדרך, זאגט ער דא וואס? אה, דאס בין איך מיך נישט מתנגד. די עדישאן פון אנדערע קלעסעס וואס איז נישט וויכטיג פאר א סאונד עדיוקעישאן, די דעפיברילעיטער, הייוועי סעיפטי, דאס האב איך א פראבלעם מיט, אויך נישט ווייל איך האב א פראבלעם מיט דעם לימוד, נאר איך דארף מיט עקספערטן קודש קוריקולום. זאגט ער אלס א פערענט, אויב איך וואלט געוואלט א סקול וואס פיקט אויס זייערע קוריקולום מיט טיטשערס געבויט אויף די וועליוס פון די גאווערמענט וואלט איך דאך געשיקט מיינע קינדער פאבליק סקול. איז איך האב נישט געשיקט און ממילא וויל איך א סקול וואס וואס רעפלעקט די וועליוס כ'האב נאכנישט געזען קיין איין ווארט התנגדות אויף דעיס און התערבות בחינוך כ'האב נאכנישט געהערט אז איך טאר דעיס נישט טון. זאגט אז איף אדאפטעד די רעגולאציעס וועט אנדערמיינען מיין אביליטי צו פארזיכערן אז די וועליוס און נישט אנדערע ווערן טרענסמיטעד צו מיינע קינדער. אינדיד, די רעגולעישאנס רעקווייערט לאקאל סקול דיסטריקטס. פאלן דורך, מ'דארף איינמעלדן עלטערן, מ'דארף איבערשרייבן קינדער אויף א צווייטע מוסד, זאגט ער, מיט אלע גאנצן כבוד, די דעסיזשען באלאנגט נישט פאר לאקעל סקול דיסטריקט, מורא'דיגע זאך, איינער פון די די גאווערנמענט וויל זיך פארשפארן די מוסדות וואס זענען מסוכן די געזעץ. זאגט ער, די די גיידליין זאגט אז די די לאקעל סקול דיסטריקט דארף שיקן א מודעה פאר די עלטערן אז דיין מוסד קומט נישט דורך דעם געזעץ, דארפסטו איבערשרייבן, זאגט ער, די באשלוס באלאנגט נישט, ס'איז נישט קיין דעסיזשען וואס באלאנגט פאר די על עס עי, ס'באלאנגט פאר אנדערע.

אבער טאמער איינער מסר'ט א טאג נאכן באקומען די צעטל אז מען איז גוט, הייבט עס אן פריש אינספעקשאן, דאס וואס מיינט ער, אבער קודם וואס איז די פראבלעם, אויב לערנט ער די אלע סאבזשעקטס און ער קומט דאך ווי געזעצט איז געהערט דאך אמאל מצב. סאו די גאנצע פראבלעם איז נישט די לימודים, אז מען דארף לערנען דאס איז די געדאנק, וואס איז גראדע, עס איז גוט מען מישט זיך אריין אין חינוך, איך האב נישט קיין שום פראבלעם מיט דעם, עס איז קלאר איך לערן נישט, איך האב א פראבלעם ווער ס'זאל מיר שיקן דעם צעטל פארן טאטן אז מען דארף איבערשרייבן מוסדות, כ'האב א פראבלעם, אז כ'האב מיך שוין געמוטשעט, כ'האב שוין באקומען א צעטל אז כ'בין וואויל, קען עס יעדער איינער מסר'ן. דאס איז די טענה אויף די גזירת החינוך. און זאגט ער אז יעדע ישיבה קריטיק האט א רעכט צו טשעלענדזשן, וואס מ'האט שוין באשטעטיגט. יעדע סטעפ אין די רעגלעישאנס האט אפעקטס מיט אנדערמיינען עדיוקעישאן אפערעישאנס און פרייוועט סקולס וואס איך האב געטשוזד. מ'זאגט פארן מוסד וואס צו לערנען. די טיטשערס דארף זיין אפראווד אז די סקול לאזט עס אפראווד אז עס דארף זיין קאמפעטענט און די עלטערן קענען ווערן דירעקטעד און דארפן איבערשרייבן די קינדער אין א צווייטע מוסד און יעדער יחיד קען מסר'ן. כ'קען דאס נישט פארשטיין אויב פארשטייט ער אז די רעגירונג איז א רעגירונג און האט א רעכט צו זאגן ווי אזוי פייער ספרינקלערס זאלן אויסזען אין א ישיבה אז מ'דארף האבן עקזיט סיין ביי יעדן טיר ס'איז דא א געזעץ.

אבער זענען קלאר מסכים אז די רעגירונג זאל זיך אריינמישן אין די חינוך, קלאר מסכים, און קלאר מסכים אויף די סאבזשעקט, און עס איז דא א פארלאנג גאר אז מען זענען מסכים וואס נישט מחשיב מיין קודש קוריקולום, וואס פון דארט קען מען אויך ארויסקוועטשן סאושעל סטאדיס און סייענס. יעצט דאכט זיך נאך איינער קען דער עריק גאלדשטיין לא די וואס ער איז דא פון פעדערעישאן יונייטעד דזשואיש מהשמדכן היי יער די סוכנות היהודית די דזשואיש עידזשענסי פאר איזרעיל דער עריק גאלדשטיין איז אן אסאסיעט מעמבער אויף די באורד אוו גאווערנערס די גרעסטע שמד וואס איז היינט דא אין די וועלט רעיזן א ביליאן דאלער די גאנצע מדינה איז איין שטיק שמד און דער רבי שרייבט מיר ממש אין האלב חנק מיליאן מאל מער וואס זיי האבן אפגעטוען די די ליידער אידן פארשטייען שוין נישט די צייט המדינה דער עריק גאלדשטיין איז נישט נאר דא אין די פעדערעישאן ניו יארק ער איז אסאסיעט מעמבער פון די באורד אוו גאווערנערס פון די סוכנות וואס די סוכנות שרייבן זיי דא וואס דאס גייט צו אלע אפטיילונגען אין איזרעיל סאסייעטי קאנעקטינג ווארלד ווי קאנעקטן אלע אידן איבער די גאנצע וועלט מאכן עליה קאנטענט ענד עדיוקעישאן שליחים איבער די גאנצע וועלט זיי זענען באפריינדעט, זיי רופט מען אויף כ"א כסלו אינעם טאג פון יום הצלה פון דעם רעבען וואס האט אזויפיל בלוט געגאסן פאר די מדינה הציונית, זאל מען ביי זיינע כינוסים און זיינע חסידים אויפרופן די אפיקורסים, וואס זיי שטייען אונטער די גאנצע גזירות אין חינוך, און זיי לאזן נישט שרייבן די ערליכע בריוון וואס די רבנים זאגן מען זאל שרייבן. קיינער פון די דרײַצן רבנים וואס האט געחתמ'ט פאר די ארגאניזאציע מ'זאל שרייבן פעטישאנס זענען יעצט נישט דא, פארוואס? ווייל זיי האבן שוין געזען וואס מ'האט געמאכט צונישט פון זיי. איך זאג ענק, איך גאראנטיר ענק, קיינער פון די פיינע רבנים יעצט האט נישט א אהנונג וואס וואס די ארגאניזאציע טוט אין זייער נאמען. זיי מיינען באמת אז מ'גייט שיקן בריוון, זאל זיך מתנגד זיין, זיי זענען גערעכט, זיי האבן געשריבן זאל שרייבן דאס וואס מ'דארף, וואס דארף מען טאקע יעצט טון? אבער לדאבונינו שטייט דאס נישט אינעם בריוו, שטייט פונקט פארקערט.

און דאס איז נאר דא ליידער אויף די בריוו פון די ערליכע סוחרים וואס די איחוד הרבנים האט ארויסגעשטעלט. און זאל מען וויסן, מען קען שרייבן צעטליך אז דא א גזירה איז שרעקליך מען דארף מתפלל זיין, שרייבן פעטישענס און מען שיקט גאר מען העלפט גאר צו פאר די פאר די משכילים. ס'איז נישט חשוב קיין ערליכע וואס טוען עס זכיחת גילי גדולים איז זי. די יאפעד פעטישען וואס זאגט מאך יא גיידליינס. און די ארגאניזאציע וואס זאגט מען זאל נישט מאכן גיידליינס קומען צו צו די זעלבע מסקנה, א היכי תימצי. ביידע זאגן זיי אז מען זאל מען זאל אז מען גייט און מען זאל לערנען די די סאבזשעקט. דא האבן מיר א בילד ווי אזוי דער יאפעד איז אנגעקומען מיט א טרעק אין מאנסי ער זאגט אז איז יור סאן ריסיווינג אינסטראקשען אין ענגליש מעט סייענס היסטערי און דזשיאגרעפי דיין קינד באקומט א חינוך אין ענגליש מעט סייענס היסטערי און דזשיאגרעפי הי שוד אפילו ער איז שוין אין ישיבה קטנה רעד צו דיין פרינציפעל? אונטערגעשריבן יאפעד. און די אגודת ישראל שליח וואס איז אין די ארגאניזאציע איז געלאפן צו די רעגירונג צוויי טויזנט זעכצן מיטגענומען דעם אלטאבי דער בוגד פון מדינת ישראל וואס ארבעט פאר די מדינת ישראל אריינצוברענגן גראד דעם גאנצן שמד פון ליבה. און אים געזאגט ער האט צוויי וויכטיגע זאכן מיטינגען אף דע רעקערד איינס ער וויל אים ווייזן די נייע בוך וואס מען מאכט קאמאן קאר ביי ענגליש ער וויל אים ווייזן דעם קודש קוריקלום קאמאן קאר אויף די תורה ער וויל אים אויך ווייזן א נייע לימוד וואס מען גייט מאכן אין די ישיבה קטנות מען גייט אנהייבן צו לערנען אין ישיבה קטנות א א שרעקליכע טיפע לימודי חול דאס זענען אונזערע מצילים נאכאמאל יאפעד בעט מען דארף לערנען לימודי חול אין ישיבה קטנה אויך ער זאגט אין חדר זאל מען לערנען די פיר סאבדזשעקטס. קומען אונזערע מצילים, אגודה וואס איז איין שטיק אנגעקניפט מיט די גאנצע ציוניסטישע מדינה, און זיי קומען לויפן זיי, ביי אונז פארקויפן זיי זיך, קוק טו נישט גארנישט, ווייל איך גיי ארבעטן פאר דיר. מיר זיצן איין מאל אונז זעמיר ענקערע שלוחים, זיי לויפן צו די רעגירונג, אונטערן טיש, מען גייט זיך פארבעסערן, מען גייט אריינברענגען סאושעל סטאדיס, מען גייט לערנען די אלע זאכן. איך האב שוין פארגעליינט. וואס די רעגירונג האט געזאגט אויף דעם קאמאן קאר אז קינדער זאלן לערנט אויס די קינדער סקילס זאלן קענען קוועשענען אינפארמעישן ווידאין א טעקסט אויב ס'איז רילייעבל אדער צו אמת און און כ'האב שוין פארגעליינט די סארס וואס די רעגירונג האט סאושעל סטאדיס אז די פערפעס פון סאושעל סטאדיס וואס יאפעד בעט און וואס די ארגאניזאציע שרייבט אז מ'לערנט שוין און זענען זיך נישט מתנגד אז מ'האט צווישן די זאכן דזשיאגרעפי עקאנאמיקס היסטערי לאו פילאסעפי פאליטיקעל סייענס סייקאלעדזשי רעלידזשען בעליף סיסטעמס מ'גייט אלעס דורך, סאציאלאדזשי, יומעניטיס, נעטשרעל סייענס, מעטעמעטיקס, אא וו, די פריימערי פערפעס אוו סאושעל סטאדיס, וואס די רעגירונג זאגט, וואס דאס בעט יאפעד און דאס זאגן אונזערע מצילים אז מ'לערנט שוין, צו העלפ, טו העלפ יונג פיפעל דעוועלאפ די אביליטי טו מעיק אינפארמד און ריזענד דעסיזשענס, צו העלפן קינדער מאכן א דעסיזשען, מ'כאפט נישט וואס דא גייט, דאס איז די חינוך היינטיגע צייט, און מ'לערנט אז די קינדער זאל אליינס קענען מאכן א דעסיזשען, דאס איז דאך די גרעסטע שמד. אין א אין א קאלטשער דייווערס דעמאקראטיק סאסייעטי דאס איז וואס זיי ווילן דאס איז וואס זיי ווילן שו דיך מתנגד זיין וואס די רבנים האבן געשריבן דריי יאר צוריק און יעצט מ'זאל זאגן פאר די רעגירונג שטיי אינדרויסן מיש דיך נישט אריין שרייבן דאס איז א גזירה דאס איז א גזירה זאג איך ניין נישט און וואס זאגט איר יא איך האב דיך שוין לאנג נאכגעגעבן און איך מיין נאך צו נעמען אז איך בין גרייט דיך צו געבן א קודש קוריקולום אויך איך בין גרייט צו לערנען לימודי חול א גאנצן טאג און גארנישט עס גייט זיך ווייטער אן מען שעמט זיך בשטייט אין צען געבאטן מען דרש'ט מען פאר'חתמ'עט מענטשן און דער עולם קוקט ניטעמאל וואס מען חתמ'עט אזא מין בלינדקייט אזא מין ניגון דער רבי מיינט עס און און ליידער שטייען די אלע ציונים מיט די גאנצע זאך דער רבי ברענגט די משל ויואל משה אז זיי צינדן די פייער נאך קומען די רצים און זאגן זיי זענען די מצילים אבער דער משל דער רבי ברענגט איז נאך איז נאך איז נאך איז נאך בעסער ווי די יעצטיגע מצב ווייל דארט כאטשיג האט זיך געראטעוועט טאקע פונעם פייער מען האט נאר נישט געוואוסט ווער איז געווען דער צינדער ווען נישט וואלט גארנישט געווען דא די צינדער זענען בכלל נישט קיין מציל אויך נישט פארגיסן אויל צום פייער.

בפיקוח ובהוראתינו, אזוי שרייבן זיי, איך זאג ס'איז נישטא קיין איין רב דא וואס זאגט אזוי בהוראתינו, ווייל פאר דריי יאר צוריק איז געווען אנדערע וואס האבן געזאגט בהוראתינו, יעצט האט זיך אלעס געטוישט. די אלע רבנים האבן קיינמאל נישט גע'פסק'נט שאלות פון די ארגאניזאציע לעצטע פאר יאר, האבן געשריבן קליינע ווערטער אז מ'זאל קענען פארקויפן פאר די גאס טאמער א הכשר. זיי האבן א פיקוח גדולי התורה על כל פרט ופרט ווי קען מאכן לצנות פון זיך אליין ווען אויף די יעצטיגע פעטישן וואס זיי שרייבן א דאנק דער בריוו שטייט פארקערט ווי די רבנים הייסן שרייבן אויף די פעטישן וואס ער זאגט פאר די איד חתמ'ענען שטייט פונקט פארקערט ווי די רבנים הייסן שרייבן ווי קענסטו זאגן דו פאלגסט די רבנים די פאלק איז געווען ביז יעצט פאלגט די רבנים. מען קען פארקויפן פארן ציבור לאקשן און די די באן פארט ווייטער און די עסקנים איז נישט די רעגירונג די עסקנים איז נישט יאפעד יאפעד האט עס געבעטן און אונזערע עסקנים זאגן יא יא יא מען לערנט עס שוין לאנג א ספק אויב עס וואלט אריינקומען הונדערט און פופציג צוויי הונדערט טויזנט בריוון איך האב געזאגט אז עס איז ברענגען פיל מינים. און עס איז א האווערד אז די רעגירונג וואלט געהאט א פראבלעם מיט דעם. קודם כל זיי האבן פראבלעם צו אינפארסן הער וואס די קהלת איז שלאגן, צווייטנס די רעגירונג קען נישט מאכן געזעצעס קעגן רעליגיע, אבער אז די אידן האבן פאר'חתמ'עט אז עס איז בכלל נישט קיין פראבלעם קעגן רעליגיע פארוואס זאלן זיי עס נישט מאכן? דו זאגסט דאך אז האסט נישט קיין ביזנעס סאבדזשעקט וואס איז דיין פראבלעם דא? וועסט נאך שיקן דעם צעטל אז מען דארף טוישן די חדר? פארוואס האלטסטו אז עס גייט צוקומען בכלל אז מען גייט דארפן טוישן חדר? זאגסט דאך אז דו קומסט אויף דעם געזעץ. ווייל די נעמט נישט קודש קריגן פאר דעם פאר דעם גייסטו דורכפאלן? און ממילא דארף מען וויסן איין זאך אז די מדינה און ציונות איז נישט קיין פראבלעם פון אמאל און מען וויינט ס'האט זיך געגרינדעט תש"ח א מדינה און מען וויינט יעצט אז עס איז דעמאלט געשען. מען האלט שוין היינט ביי דעם אז אידן איבער די גאנצע וועלט מ'האט געמיינט אז תימנ'ע אידן, ילדי טהרן, ילדי ניו יארק זענען אין א סכנה גדולה א דאנק די מדינה און ציונות מ'איז זיי פארכאפט מיט די געלטער היימישע עסקנים וואס וואלטן זיך זיכער געשלאגן מיט זיי ווען זיי וואלטן נישט אריינגעפאלן אין די הענט פון די נעץ פון די פון די ציונים זיי ווייסן פונקטליך וואס זיי האבן צו טון זיי האבן ארויס דעם גאנצן די גאנצע זאך דא ווען די די עסקנים וואלטן נישט געהאט קיין שייכות מיט די ציונים וואלטן זיך זיכער געשלאגן זיי קומען דאך פון אן ערליכן חדר די רבנים זענען ערליך מען האט זיך געלאזט פארקויפן פון זייערע טובות הנאה, עס איז נישט קיין וואונדער שוחד יעור עיני חכמים, און און די פראבלעם איז אז זיי לאזן קיינעם גארנישט טון, מען מיינט מ'האט מיר מצילים, און ס'איז שוין זיבן יאר וואס זיי טוען במחשך מעשיהם, און היינט זענען זיי אליינס מודה מען האט גארנישט אויפגעטון. לאמיר זיך פארשטעלן אז עס וואלט געווען א בית מדרש ראש השנה, ס'איז דא א גזירה וואס מען טאר נישט בלאזן קיין שופר. קומען אן די פרייע א פאר פרייע וואס ווילן מיטהאלטן וואס ווילן זיך זאגן אז זיי זענען נישט געבליבן ביי שופר, זיי זאגן זיי גייען בלאזן שופר, און זיי קומען ארויף אויפן באלעמער און די בלאז גייט נישט, און זיי האבן דווקא געמאכט ס'זאל נישט גיין, מ'שטייט זיבן שעה און ס'גייט נישט, וואס וואלט מען זיי געזאגט? אנטשולדיגט, האסט פרובירט ס'איז נישט געגאנגען, לאזט צו דעם רב.
כ'האב זיך געוואוסט אז דו ביסט א פרייער, כ'האב דיך, גלייך חושד געווען אז דו האלטסט נישט ביים בלאזן, אבער כ'האב דיך געלאזט זיבן שעה צו בלאזן, ס'איז נישט געגאנגען. אפשר לאזט צו דעם רב ער זאל בלאזן שופר? די מצילים האבן פארכאפט די מוסדות און מיט אגודה מיט אלע פרייע שטודירטע מענטשן די גאנצע צייט געהאלטן אין זאגן יעצט גייען מיר זיך פארבעסערן, גייען מיר תשובה טון. מיר גייען לערנען קודש, מיר גייען לערנען קמץ א. איך האב געטראכט אפשר אפשר קען מען דאס נישט זאגן אפשר, אבער יא לאמיר מקבל זיין אויב זיי זענען די מצילים פארוואס פאלן זיי דורך טאקע געגאנגען א פארדרייטן וועג אבער כאטשיג מציל געווען די מוסדות אלץ זיבן יאר נאכדעם מען זעט מען האט גארנישט אויפגעטון אפשר איז צייט זיי צו זאגן זאלן זיי זאגן מ'האט פרובירט זיבן יאר אפשר זאלן זיי יעצט לאזן די ערליכע עסקנים איבערנעמען די לייצעס אין די הענט ס'איז ברוך השם זיי זאלן יעצט זאגן יעצט האמער פרובירט זיבן יאר און יעצט זעמער דורכגעפאלן, יעצט געבן מיר עס איבער פאר ר' חיים פלאר סערדאהעלער רב און אלע אנדערע ר' בער וואקפויגל ועוד ועוד ועוד זיי זאלן איבערנעמען די לייצעס ביז דריי חדשים נישטא קיין געזעץ איך קען גאראנטירן. אז איינער וויל מיך אפפרעגן, גרייט צו צו צו ווי מ'זאגט טאר נישט בעטן אבער ס'איז א בורא בורא געשעעניש. לאזן די ערליכע רבנים וואס זענען קעגן קאלעדזש, קעגן די לימודים וואס איך רעד וויל זאגן פאר דער גוי די תורה לאזט נישט, די זאך איז געשלאסן, אזוי איז גיימער זיך נישט פאלגן א לאו קעגן. דאס האט מען זיי געלאזט זיבן יאר פרובירן צו גיין זייער מהלך נישט האט מען געלאזט אבער נישט געהאט קיין ברירה. אפשר איז צייט יעצט זאלן זאגן פאר זייערע ציוניסטישע חברים איך בין נישט קיין ציוני כ'האב נאר געמיינט אז די כ'זאל קענען מיט דיר ארבעטן אבער מיר זענען בעצם סאטמארע אידן יעצט גייען מיר אפהאקן מיט ענק יעצט גייען מיר לאזן די ערליכע רבנים זיי זאלן זיך שלאגן מיט די רעגירונג און נישט קיין עסקנים בעלי בתים. דער אייבערשטער זאל העלפן ולמדו תועים בינה, וואס מ'זאל נישט דארפן רעדן פון דעם אלעמען. אבער מארגן ווען מ'גייט קלאגן אויף דעם חורבן פון דעם טעלט פון מדינה אז מ'זאל נאר וויסן אז ס'מיינט אונז, נישט נאר די העדקווארטערס וואס גייט פון ארץ ישראל, איז אנגעקומען צו אונז אהיים דא אין ניו יארק. און אויב מ'רעדט נישט יעצט, ווער ווייסט איין באשעפער וואס גייט נעמען די גיידליינס? בדרך הטבע, איך וויל נישט ארויסזאגן פון מויל אבער. ובפרט אז מען שלאגט זיך אפילו נישט קעגן דעם, אז מען פארכאפט מיט אידן אזעלכע פעטישענס אז מ'איז מסכים צו די גאנצע זאך. דער באשעפער זאל אויסהיטן וואס דא גייט זיין מיט אונזערע קינדער און דורות הבאים. זיי זאגן קלאר מען רעדט דא פון מינות און אפיקורסות, זיי זאגן דאס קלאר, זיי אליין זאגן דאס, מען זעט דאס. מ'רעדט דא פון דאס הארץ פון די ס'איז נאך הארבער ווי עבודה זרה. און עס איז זייער פארשטענדליך ווייל דאס קומט פון די קליפת הציונות וואס איז געשטעלט אויף מינות און אפיקורסות. כאטשיג די טאטעס זאלן זיך אויפוועקן, וואס בלייבט פון א איד אויב נישט זיינע דורות, זיינע קינדער? וואס בלייבט פון א מענטש נאר זיינע קינדער זאלן זיין ערליך? זאגט דער רמב"ם אין פירוש המשניות אויב א איד האלט אלע תרי"ג מצוות, אלעס! ער האט פייגלעך אין קאפ אויף איינע פון די י"ג עיקרים, ער איז מסופק דערין, איז ער יצא מכלל ישראל און מען טאר נישט מחלל שבת זיין, מצוה לשנאותו. פון די צווייטע זייט א איד וואס איז נכשל געווארן די גרעבסטע עבירות. עס קען רחמנא ליצלן זיין געגעסן יום כיפור איז נכשל געווארן כל מיני עבירות. אבער ער גלייבט אין שכר ועונש, ביאת המשיח און אלע י"ג עיקרים איז ער א איד און דארף מען ליב האבן אפילו ער האט א קורצע רעקל מיט קורצע ערמל ווילאנג ער גלייבט מ'האט פארגעסן וואס מיינט א איד. א איד מיינט גלייבן אין די י"ג עיקרים דאס איז דער יסוד פון א איד. און אויף דעי קומען זיי אריין און זאגן קלאר דאס וואס זיי פארלאנגען צו ברענגען אז אפילו פון א ספק מינות דער רבי ברענגט אין ויואל משה מ'איז זיך מחויב צו לאזן הרג'ענען אפילו פאר ספק מינות וואס איז געשען מיט תלמידים פון רבי'ן זיך זענען זיך? מ'האט פארגעסן דעם גאנצען ויואל משה מ'האט אלעס פארגעסן? און מען שעמט זיך נישט צו מעלדן די אלע זאכן, מען גייט צו די מארטש און מען פובליצירט אין דעם צייטונג אז מען דארף לוחם זיין קעגן ציון, קעגן אלעם וואס מ'האט גערעדט קעגן ציון, זיצן אויף די אפיקורסים זיי לאכן און זיי פייפן פון אים. ער האט זיך אזויפיל געבליט און געזאגט שואל קום זיך צושלאגן דער ציון היינט, מעג עמי באבואס זיצן אויף די אפיקורסים, זיי נעמען רבנים פון די גרעסטע קהילות וואס איז דא קומען רעדן ביי זיי ביי זייערע צערעמאניעס, מען קישט זיך מען האלט זיך מיט זיי, האבן זיי האבן א אגענט אין די מוסדות וואס קאנטראלירט די ביכער אין די מוסדות וואס זענען אפיליעיטעד מיט די פעדערעישאן.

פארשטיין און מען פארציילט דאס און מען זעט דאס און מען זיצט יעדער קען עס נאכקוקן ס'ווערט נישט א שטורם אין די גאס מען קען זיך דאך אויפוועקן און זאגן פשוט ראטעווען איך בין נישט דא צו רעדן יענעמס עוולות אבער ס'איז דאך אונזערע קינדער מען פארליבט זיך נישט קיינער רעדט דאך נישט דערפון קום דאך די עלטערן אויפוועקן שרייען גענוג איז גענוג געווען אויסשרייען אונז ווילן מיר רבנים זאלן פירן די די מערכה אז מען זאל צולאזן די רבנים זאלן וויסן די פאקט נישט פארדרייען א קאפ נישט אונטעררוקן א צעטל חתמ'ענען א פעטישן ס'וועט עפעס זיין פארקערט זיי האבן געמאכט די קול קורא יעדע אסיפה זיי האבן געמאכט מ'האט געוואלט אהינגיין האט מען אונז ארויסגעווארפן צוגעשפארט די טיר טאר נישט דארט זיין זיבן יאר איז גענוג געווען מען האלט יעצט ביי ניו יערס דעי ווען מען דארף דורכגיין די גיידליינס ומאחר ששאלו שלא לצורך ונטלו יעבדו ממקום אחר עס קומען נאך מאנאטס ליין און דארף מען זיך ארויף שטעלן מיט א מלחמת חרמה און ראטעווען אונזערע קינדער פשוט בלייבן מאמינים בהשם און דער אייבערשטער זאל העלפן. ס'זאל עושה רושם זיין, דער ציבור זאל זיך כאפן דעם מציאות ווי מיר שטייען דא, און זאל ארויסגיין מיט א מלחמת חרמה מיט די ציונים טאקע, וואס זיי זענען בעצם זענען זיי אונטער די גאנצע גזירה, אונטער די גאנצע פעולה, די עסקנים כאפן נישט וואס מען טוט מיט זיי, דאס איז א גזירה פון די ציונים זעלבסט אפצושניידן אונזערע קינדער אין אמעריקע, לאמיר דערקלערן מלחמה טאקע היי אין תשפ ה, אבער לאמיר דערקלערן קריג קעגן די ציונים זעלבסט און זייערע מיטהאלטער מיט דעם עריק גאלדשטיין צוזאמען. עס האט נישט קיין שייכות נישט מיט עגעפלען מיט די פרומע מיט אגודת ישראל אלעס פארגעסן גאר געווען די די יסוד פונעם דור וואו מ'האט געבראכן די חומות וויאזוי דער רבי האט אוועקגעשטעלט רעדט נישט יעצט פון איין קהילה פון פון פון א צווייטע קהילה רעדט פון די פון אגודה ביז ציוניזם ס'איז מען ציטערט זיך צו כאפן רבונו של עולם וואס גייט דא פאר דער אייבערשטער זאל העלפן די מדינה זאל בטל ווערן נאך היי יאר נאך אין דעם היי יאר זאל עס צוזאם פאלן די גאנצע מלכות המינות, און ממילא וועט שוין בטל ווערן אלע גזירות מיט ביאת משיח ס'זאל נישט שאטן פאר קיין איד נישט, און מ'זאל זוכה זיין צו גיין קעגן גואל צדק במהרה בימינו אמן.